א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת, כ'האב שוין געמאכט א שיעור ברוך השם, יעצט לייג איך צו אביסל און נאך אביסל. כ'האב געוואלט זאגן קודם כל ברוך השם, נחמיה וועבערמאן, נחמיה וועבערמאן, אוי דיין הלל, מ'האט אים ברוך השם ארויסגעלאזט, נישט דעם זיבן און צוואנציגסטן, ניין נישט אזוי מ'האט ארום געשריבן, ער איז שוין דא אינדרויסן, ער שטייט דא לעבן מיר, ער שעמט זיך נאר צו רעדן אויפן האטליין ווייל די רבנים האבן עס גע'אסר'ט. ברוך השם האט אים ארויסגעלאזט. עס דאס איז דער סאטמאר אזיאטישער וועג. א גאנצע וואך האט סאטמאר די ארוינים געשריבן זיי האבן די ארמיי. ס'איז געקומען דאנערשטאג האט דער איד געשריבן זיי האבן עס נישט. אה אקעי איז אפגעפרעגט. אמרו ותיעפתא איז אפגעפרעגט. נעקסטע וואך האט מען אנגעהויבן ווידער מיט ליגיונות. טשארלס היינס האט געווינען. טאקע נישט געווינען. יא אבער עה דרײַסיק פראצענט האט ער געווינען. עניוועי. ס'איז שטותים מיט הבלים די גאנצע זאך. נחמיה נישט אינדרויסן. איך הער זאגן אז סאטמאר איז זייער ברוגז ווייל מען מאכט יעצט א דאקיומענטרי, די טעלעוויזשענס לויפן ארום און בורי דייטש גייט מיט זיי מיט, איז פארקערט, קודם האט מען ארויסגעלאזן נחמיה, נחמיה שטייט שוין דא לעבן מיר, מען קומט שוין פון ארץ ישראל פון איבעראל, נחמיה גייט נאכנישט ארויס, און אז ער וועט גיין פאר א ריטרייעל העט עס יעדער איינער הערן, און. צו ער האט געווינען צו נישט דאס איז א קוועסטשען ווייל די גאווערמענט ווייסט שוין וואס דא גייט פאר און איך האב ענק געזאגט עטס מיינטס אונז קעמער האבן אזויפיל פארלוסטן איינס נאכ'ס אנדערע אונז זעמער געגאנגען צו א העכערן פלאץ אין די גאווערמענט איך קען נישט זאגן יעצט פונקטליך ווי וואס ווער און ווען ביקאוז אז איך העל עס טוהן קען איך ווי מען זאגט מאכן א פראבלעם אבער אונז האלט מיר דארט אז די אלע זאכן, אזוי ווי ס'איז געווען ביי טשארלס היינס איז געווען הפקר פעטרישקע, אזוי איז יעצט נאך ארגער הפקר פעטרישקע, און אזוי ווי טשארלס היינס וועט גיין זיצן, העט מען אהער נעמען מיסטער טאמפסאן אויך, ווייל איינער מאכט דא גרויס געלט, צו ס'איז דוב הייקינד, צו ס'איז וואלף סאנדער, ווייל פאר יעדן וואס מ'האט געמאכט גרויסע אפיעלס, נאכדעם איז געווען די די חברה די פאליטישאנס האבן געשריבן בריוו, למשל פאר מאשקעוויטש האט מען געמאכט א גרויסן אפיעל, ס'איז צוזאמגעקומען הונדערטער טויזנטער דאלער, און מ'איז געגאנגען, דוב הייקינד האט געשריבן א בריוו. און סאמער איז סאמהאו איז עס צוגעקומען צו אונז, און ס'איז שוין אין די די עי'ס אפיס, און ס'איז שוין אין די ארגענעזעישאן פון די חלק פון די גאווערמענט מיט וועם אונז האנדלן מיר. עס וועט נישט אנהאלטן אזוי. ס'איז די אפס ענד דאונס, אוואדע, מען שלאגט זיך דאך מיטן סמך מם אליין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. איך זוך א שול וואו צו דאווענען רבותי, די שול וואו איך דאווען פון דארט מוז איך אוועקגיין. צוויי זאכן. קודם, דער באוואוסטער חזיר ראבינאוויטש, דער וואס האט געוואלט וואוינען מיט א פֿערצן יעריג מיידל, דער ראבינאוויטש, דאס איז מונקאטשער רב'ס קאזין, האט זיך אריינגערוקט ביי אונז אין בית מדרש. ס'האט שוין שיער געהייסן אז ער ווערט רב, נו דאס האב איך געמאכט זיכער אז נישט. עניוועי. און ער קומט דארטן דאווענען. נישט יעדע וואך, און איך בין אויך נישט דארט יעדע וואך, ווייל איך בוי דאך מיר אויף אן אייגענע קהילה מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איך האלט אז אונז אלע בהמות, עטס לאזטס מען זאל גנב'ן אויף ענקער נאמען גרויס געלט. מאכטס אין קליינע שטעטעלעך איבעראל, און באקומטס אליין גאווערמענט פאנדינגס. עטס דארפטס דא זיצן איינגעלייגט מיט די גרויסע רענטס. יעצט אויסער דער ראבינאוויטש איז געקומען יעצט נאך איינער ביי אונז דאווענען. שטעל דיר פאר, נחמיה וועבערמאנ'ס שותף, דעם וואס די לובאביטשער רבי וואס. די וואך, די קומעדיגע וואך איז די יארצייט, איך האב עס ענק פארגעליינט אין פרשת פנחס תשמ"א, האט די רבי געזאגט פאר דעם קארף איר זאלט ניט גיין צו ערכאות, ער האט ניט געטשעפעט מיט אייער בארד ער האט געטשעפעט מיטן הייליגן בעל התניא מיטן הייליגן בעל שם טוב הקדוש, זיי וועלן זיך נוקם זיין. סאו קודם האט ער געמאכט א ריזיגע נקמה אין דעם נחמיה וועבערמאן, און ער דער יעקב שמעון כהן האט זיך אויך זיינע פראבלעמען, מ'האט אים ארויסגעווארפן פונעם דזשאב, ער האט פעמילי פראבלעמס, דאס איז. אז מען טשעפעט מיט מענטשן וואס האבן אים גארנישט געטון קיין שלעכטס, נאר דאס איז דער סדר געווען אזוי, מען האט געטשעפעט מיט ר' אביש'ל איז געקומען א צווייטע וועלט מלחמה האט אפגעווישט גאנץ סאקמער, די וואס זענען דא כמעט ס'איז קיין איינער נישט פון סאקמער, ס'אלץ צוגעקומענע מענטשן וואס האבן געזען די הייליגקייט פון דעם איד, פון אונזער הייליגן רבי אדער דען דעט. טשעפעטס טשעפעטס מאכטס א לעבן. סאו וויבאלד די צוויי חברה דאווענען דארט יעקב שמעון כהן האט זיך גענומען דארט דאווענען און דער ראבינאוויטש מוז איך אוועק גיין רבותי יעצט זעה איך ערשט טאקע אז איך דארף האבן א שיל נישט אויף אייביג ווייל איך מאך דאך מיר אן אייגענע שיל ס'איז שוין דא ברוך השם באלד א מנין שומרי שבת אבער על כל פנים דאס איז וואס עס איז. יעצט איז דא א איד וואס ער הייסט דוד צימער ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ער האט געזעסן אין תפיסה א יאר איבער א יאר איך טענה צום עולם ווען ס'האט ס'האט טעות ער שלאגט זיך מיט נחום ראזענבערג יעדע זאך גייט מען צו די רבנים אבער טאמער מ'וועט נישט בעקן דעם חזיר וועט נחום ראזענבערג געווינען איך בין נישט ענקער צד שכנגד דער אייבישטער איז ענקער צד שכנגד און די תורה איז ענקער צד שכנגד דארט שטייט אז מ'טאר נישט מטמא זיין קיינעם ובפרט נישט קיין קינדער מ'האט אנגעמאכט א ווינט צו די רבנים איז נחום און נחום ראזענבערג האט מען געלייגט אין חרם, איז וואס נחום ראזענבערג טוט איז פארקערט, איז וויל איך ענק זאגן, איך זאג יעדן טאג אינדערפרי און ביינאכט, איך זאג מערערע מאל א טאג ווייל סקומט דאך אויס ביים דאווענען מערערע מאל צו זאגן, איך זאג יעדן טאג שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואהבת את ה' אלקיך, נו, אפשר גייט מען עס ארויסרייסן פון אלע סידערלעך ווייל מיט דעם בעקט מען נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג זאגט עס יעדן טאג אפאר מאל, און איך גלייב דערין אויכעט מער ווי עטס גלייבט. דרין. סאו וואס האט עטס אנגעמאכט א גאנצע משוגעת יעדעס מאל זאגט מען די רבנים ניין איז די בעקן איז די בעקן נחום ראזענבערג ניין איז די זיין צרות נחום ראזענבערג וועיט א מינוט נחום ראזענבערג לייגט תפילין אויכעט אה קען זיין כ'האב פארגעסן ניין ניין ס'ליגט נאך דארט אין קליימער דארט טאר איך נישט אריין גיין דער שטערן דער שייגעץ שטערן האט געזאגט זיין טלית און תפילין איז דאך דא געלעגן א האלב יאר רציפות ס'קען נישט זיין ווייל ווען נישט וואלט מען זיי לאנג שוין גע'גנב'עט. עס האבן מיר געהאט א וועלטס גנב פון פון תפילין'ס וואס זענען געלעגן אין שול, נאר איך וויל נישט יעצט אריינגיין דערין ווייל ס'איז שוין לאנג פארגעסן געווארן, ס'איז שוין א שם דאישתקע, איז למעשה מ'וועט בעקן מיט דעם נחום ראזענבערג, קען זיך נישט א רב א פרעג טאן וועיט א מינוט וואס פארקויפט נחום ראזענבערג אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער? איז עפעס אזוי שלעכט? סא בקיצור יעדן איינעם. דימינישט מען די טשארדזשעס, מען מאכט עס נאר פאר א מיסדעמינער, עטס האטס ענקער וועג, איז למעשה וויל איך ענק זאגן די פראבלעם איז מורא'דיג גרויס, ווייל כ'על ענק זאגן פארוואס די פראבלעם איז אזוי גרויס על איך ענק מסביר זיין, ווייל לאמער זאגן מ'האט שוין יענעם איינגעזעצט דעם צימער, מ'האט אים איינגעזעצט, ער איז געזעסן איבער א יאר, אבער עט די ענד אוו די דעי ער איז שוין ארויסגעקומען, מ'גרעדזשועט דאך אמאל אויכעט, סאו וואס גייט מען יעצט טון, ער דרייט זיך אין די גאס, ער זעט אויס ווי ס'פעלט אים א שרויף, און ער גייט מטמא זיין אלע ענקערע קינדער, סאו וואס האט עטס אויפגעטון יעצט? עטס נעמטס יעדן חזר און מען דימינישט זיין סענטענס און אלעס, פיין, געזונטערהייט. שוין, בקיצור, לאמיר זאגן מען באקומט שוין אפילו מעקסימום פיר יאר, פינף יאר, זעקס יאר, וואן דעי קומען זיי ארויס. סאו, וואס זענען די רבנים אזוי שטיל יעצט? מען דארף זען עפעס צו טון. ווער אר ווי גאנא ענד אפ אז מען וועט דאס אלעס צולאזן? נחום ראזענבערג איז ענקער פראבלעם בהמות וואס עטס זענט, עטס זענטס רבנים? זענטס אפגעריסענע פערד, ענקער פראבלעם זענען די חזירים און יו דאנט וואנט פעיס איט, הייבט מען אן נחום ראזענבערג, איך קען מיך דערמאנען ביי יוסף שפיל איז דארטן דא ווי דער יחצל האט זיך איינגערעדט אז עפעס א זאק האט גע'גנב'עט יוסף און ער באכעט אין אים אריין און שרייט אין אים אריין און נאכדעם געט איינער א זאג פאר יחצל, דו נאר יחצל דאס איז א זאק דאס איז נישט קיין מענטש אפילו, זאגט ער אה כ'האב נישט געוויסט, די זעלבע טוט עטס אויך, עטס באכעטס אין נחום. ראזנבערג, באכעטס אין אים, שטאטס מ'זאל זאגן דו טוסט דעם גרעסטן דזשאב וואס קיינער האט נישט געוואלט טוהן. הייבט מען אן אז מ'טאר דאס נישט, מ'קען נישט לאזן איינזעצן וועלן וועם צו האט מען בעק אין נחום ראזנבערג. סא איז דא דא יעצט איינער ער האט שוין גרעדזשעוועט דוד צימער איז געזעסן אין תפיסה געטוהן כל דבר אסור מיט קינדער יעצט איז ער צוריק אין בארא פארק אין די גאס יעצט גייטס ברעכטס קאפ אליינס דאס איז וואס דא גייט זיין עווענטשעלי עט עטס האבן א ערנסטן פראבלעם מיט יעדע זאך. ביז דער סוף וועט זיך דער עולם אויפרעגן, אדער מ'וועט ווערן ווידזשעלענטיען, אדער מ'וועט טאקע אנהייבן צו זען אז די רבנים האבן פארפירט. ס'איז דען דא איין איד היינט וואס ער האלט נישט אז די רבנים האבן פארפירט דעם ציבור? מ'האט נאר נאך מורא. מ'וועט זיך צוזאמזעצן, די יוגנט, דאס זענען מיינע חסידים, די לאכן פון די רבנים, די זעען נישט קיין רב פון יאר צו יאר. יעצט איז דא איינער, נאך איינער, וואס ער איז געווען אין פלארידע, מ'איז אים נאכגעלאפן, ער איז געווען א קענטער, ער האט געטון כל דבר אסור, אזוי ווי ברוך מרדכי, מ'האט אים ארויפגעלייגט דארט אויף אלע בלאגס, איז ער אנטלאפן אויף ניו יארק. הער איך אז ער איז געווארן א תושב ביי ברוך מאשקאוויטש ביי מיין פירסט קאזין. וויל איך דיר זאגן ברוך, דו ווייסט פארוואס דו ביסט מיין חסיד? האסט מיר אמאל פארציילט, ווייל דער רבי אין חדר האט דיך אויך געפאטשקעט, ווייל ביסט געווען זייער א שיין יונגעל. סאו וויל איך דיך פרעגן, וויאזוי לאזטו אריין אזא חזיר ביי דיך אין שטוב? ער הייסט לייבל בלעזאווסקי, BLESOFSKI. ער דרייט זיך אין וויליאמסבורג. אין פלארידע האט מען אים עקספאוזד. אין וויליאמסבורג דרייט ער זיך. יעצט איז אזוי, ער גייט.

אלע אויסהרג'ענען, ס'האלט נישט ווייט, ס'האלט זייער נאנט, דער עולם איז זייער אנגעווייטיגט אויף די אידן, נישט ווייל שירדה שנאה לעולם, נישט ווייל מ'האט די תורה, ווייל מ'האלט נישט די תורה, נאר נישט, פיין, טוטס ווייטער. ס'איז געווען יעצט א גלח וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די קירכע, ווייל דער גלח איז געגאנגען צו זיין זון'ס א חתונה וואס איז געווען א דזשענדער, ער האט חתונה געהאט מיט א זכר, שטעל דיר פאר, און יעצט פייטן. זיי אז מען טאר אים נישט ארויסווארפן און מען וועט אים ארייננעמען צוריק. אזוי גיימיר אונז אויך אויסזען, אז א טאטע אין סאטמאר וועט גיין צו זיין זוהן'ס חתונה וואס האט חתונה געהאט מיט אן אנדערן בחור, עט ער פייטן די קהילה, עטס האטס דעס געוואלט? פיין, ווען עטס פייטס ווען, כאטש אפילו ווען עטס פארלירט, קענט עטס ווען טענה'ן אונז זעמיר קעגן דעם, אבער אז עטס האטס מיטגעהאלטן וואס קענט עטס יעצט טענה'ן? שקויעך משה דוד נידערמאן מיט די אלע שקצים. כ'האלט אז די רבנים דארפן קריגן א נייעם טייטל, ס'דארף הייסן געי רבנים, צולייגן צו די ווארט רבנים געי רבנים. און אזוי וועט מען וויסן פון וועם מען רעדט, אזוי ווי א ראביי איז א רעפארם און א רב איז אן ארטאדאקס, אונז די חסידישע רבנים דארף מען רופן געי רבנים. איך מאך יעצט דעם האטליין אין די גאס ס'איז זייער א הייסער טאג כ'וואלט זייער שטארק געוואלט מציע זיין פארן עולם אז אין אלע סטארס זאל מען ארויסלייגן וואסער, קריסטעלייזד וואסער, סתם קאלט וואסער ווייל די אלטע אידן האבן מורא צו גיין מיט א באטל וואסער אין די טאש ווייל זיי האבן מורא זיך נישט קענען שידוכים טון מיט די אייניקלעך, און איך זאג זיי טון שידוכים די שאלה איז נאר.

איך וויל ענק נאר זאגן וואס עטס פארלירטס באמת אז עטס הערטס נישט אויס דעם האטליין, עס מיינט זיך אז עטס פארלירטס גארנישט. ציילן א מעשה, ס'איז דא א איד ער וואוינט אין מאנרא, ער הערט אויס מיין האטליין ער, זיין ווייב, די קינדער, ער האט נישט קיין פראבלעם דערמיט, ויהי היום זיין בר מצוה בחור זאגט אים, די ווייסט ס'איז דא ביי אונז א יונגל אין חדר וואס פירט זיך אויף לעצטנס זייער פאני, עניוועי, איז ער געגאנגען גראד ער גערעדט מיט דעם יונגל, א בחור צו א בחור רעדט ער, איך האב ענק שוין געזאגט, יעדער בחור זאגט ביי יענעם אים לאזט אריין גיין, דער איז א חזיר, זיי ווייסן יעדנ'ס היסטערי, בקיצור, און ער דערציילט אים אז דער פרענקל, לייבי פרענקל, האט אים אריין גענומען דארט ווי ער ארבעט, אין א צוגעמאכטן צימער, און ער האט מיט אים געטון כל דבר עשה, נאכאמאל כל דבר אסור, נישט סתם אזוי ווי מען האט מינימייזד די טשארדזשעס, און ער האט געהאלטן אויף אן אייזן א באטש, און ער האט געזאגט אז וועסט איינעם פארציילן וועל איך דיך מיט דעם הרג'ען. שוין, דאס אינגל איז געגאנגען עס דערציילט פאר זיין מאמע, די מאמע האט עס מיר דערציילט, און איך האב גראד איינגעשפאנט, און מען האט עס איבערגעגעבן פאר די סטעיט פאליס, אבער אונז האב מיר געוואוסט אז די סטעיט פאליס גייט דאך געבן עס פאר וויטריאל, און וויטריאל גייט עס צעוואסערן, אונז האב מיר עס געוואוסט, סאו אונז זעמיר שוין געוואטשט ביי איינע פון די. גרויסע גאווערמענט אפיסעס איטס גאנע ענד, דעי גארבידזש גייט זיך אויך ענדן, איין יאסל וואלדמאן געבענטש זאל ער זיין, ער איז נאר א רשע מרושע אז ער האט געטוהן שלא על פי תורה, אז ער האט אנגעהויבן צו פארציילן וועגן פוד סטעמפס און מעדיקעיד מיט אלע זאכן, ער האט זיך געקענט שלאגן על פי תורה, אבער דעיס אז ער האט שטיל געמאכט דעם אהרן'ען דעם פיסק, און דעם רוצח בן הרוצח מיטן סיגוטער, דאס האט ער געטון די בעסטע זאך, ער האט נאר געדארפט טון מער תורה'דיג, און דאס האט ער נישט געטון. יעצט בין איך מער נישט אינטערעסירט צו ליידן פון די אלע שקצים. וויטריאל באקומט געלט פון יו עס טעקס מאני און ער ארבעט פאר אהרן'ס קאמפאני מיט משמרת הצניעות זיי גייען נאך דאס קינד שטעכן און שלאגן און אונטערברענגען פארוואס ער איז געקומען פאראויס. און אונז גיימער נישט צולאזן. און וואס ער האט געטון איז אז ער האט עס געמאכט א מיסדעמינער. כ'האב געוואלט וויסן וויאזוי איז עס א מיסדעמינער? דאס אינגל דערציילט ביטערע זאכן. נאר וואס, ער איז אים געגאנגען זאגן שטעל דיך מ'עט מאכן אזוי ווי מען האט געמאכט מיט דעם קעכער פון וויזשניץ. ער האט געהאלטן אין א האטעל א בחור צוואַנציק מינוט און ער האט אים גארנישט געטון. איך וויל אים פרעגן, דאס איט מעיק סענס? סא דאס גייט זיך אויך אפשטעלן? נאו ווארי. ס'וועט קומען דערצו. דוד'ל רוצח קען נישט האבן מער דעם קאורט ביי אים, און ס'פייט מען אויף דעם אויך. איט טעיקס טיים טו סטרעיטן אוט סאטש א מעס. סאו יעצט וויל איך פרעגן די אלע תושבי קרית יואל, עטס ווילטס טאקע אז ענקערע קינדער זאלן זיין מאלעסטעד ביי אזאלכע חזירים ווי פרענקל? אויף דעם האט עטס געברענגט קינדער אויף די וועלט? דאס איז די נחת וואס עטס ווילט זען אז פרענקל זאל טוהן מיט זיי כל דבר אסור, און וויטריאל זאל עס פארשווייגן? אונז האמיר אריבערגעגעבן פאר די גאווערמענט אויך. פעלד האט פינף יאר געטשעפעט א יונגל און ער איז ארויס מיט איין פעלעני, דעם טעם פארוואס מ'האט שניצלערן געלאזט לויפן איז ווייל ס'איז געווען א פירסט טיים אפענדער, ער האט דאך פינף יאר געטשעפעט א יונגל ביים צווייטן יאר איז ער דאך שוין געווען א סעקאנד טיים אפענדער, נאר וואס ס'איז דא א סוגיא פון גופים מחולקים, ס'איז דא א סוגיא פון אזהרות מחולקים, זעהט אויס מ'האט אים קיינמאל נישט געווארענט. איז כאטשיג ס'איז דא גופים מחולקים איז עס נאר איין אפענדער פינעף יאר זארג דיך נישט דאס קומט אויך ארויס ס'גייט צוביסלעך שטייט און די אלע שייגעץ שטיק וואס טאמפסאן טוט קומט אויך ארויס כ'קען נישט צופיל רעדן באט וואטש ענד סי וואס ס'עט זיין הערשי ברייער איז געפארן אויף ארץ ישראל ער איז געפארן נעמען די הוראה די שאלה איז אפשר גייט ער אויך נעמען די הוראה פארוואס זאל טויבענפעלד משה מנחם נישט פארן נעמען די הוראה אזוי ווי זיין ברודער רב וואזנער געט נאך הוראות פאר אפאר טאלער. סאו הערשי ברייער האט נישט באקומען קען זיין ווייל ער קען נישט, אבער ער איז געפארן מקיים זיין א מצוה פון לא תטמא את ארצי. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, דאס דא אין ספעין האט מען געכאפט די בחורים טראגן דראגס, יעצט פארוואס נעמט זיך קיינער נישט אן, איך האב געוואלט וויסן. וואו דער חידא? חידא! דא איז שוין נישט דא קיין געלט, וואס דער עולם טראסט דיר שוין נישט, מען ווייסט ביסט א וועלטס גנב. עניוועי, איינער פון די בחורים דארטן הייסן גריז ל. RIZELET, גריזלעט, מען ווערט יעצט געוואויר אז זיין טאטע איז אויך שוין געזעסן אין תפיסה פאר שווערצן דראגס און מען האט איינגעזעצט יעצט זיין טאטן אין ארץ ישראל ווייל ער האט געשיקט דעם זון, יעצט קען זיין די חידא וויל נישט גיין ווייל אויף ספעין איז דא עפעס א, איך ווייס צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך נישט, דא עפעס אזא סעיאינג אז ס'איז דא א חרם אידן זאלן נישט צוריק גיין אויף ספעין, מנחת אלעזר לאכט דערפון אבער קען זיין וועגן דעם גייט נישט דער חידא אבער ליסן ס'איז אן אב ובנו. ס'איז ארגענייזט קריים, אבער אונז דארף מען זיך אריינמישן דערין, ווייל אז אין פלארידע האט איינער געהארגעט א פאליס אפיסער און דא אין ניו יארק האט א צווייטער געהארגעט, אונז נעמען זיך דאך אן פאר יעדן. לאמיר צאמנעמען עפעס א ועד אנהייבן צו פארן און קומען. און דאס איז געווארן פון גאנץ אומאן. מען האט איינגעזעצט יעצט אין ברסלב אויך, אין אומאן האט מען איינגעזעצט איינעם, ס'האט נישט מיט די פרשה, וואס ער האט אויך געטראגן דראגס, יעדער ווער ס'איז געפארן פון ארץ ישראל אויף אומאן האט ער מיטגעשיקט דראגס. און איך האב ענק געזאגט מיט יארן צוריק באלד ס'האבן זיך אריינגעריקט דארטן די לינקע חברה מיט דארט מחלל שבת מיט דארטן פול מיט זנות די גאנצע ראש השנה פון ר' נחמן ס'איז אפשר פינף טויזנט ערליכע אידן וואס זיי פארן לשם ר' נחמן די איבעריקע זענען דארט פאר א חוויה דעמאלטס האב איך יעדן געזאגט לאז דיך אפ פון דעם פלאץ דאס איז נישט קיין מסוגל'דיג פלאץ דארט וועט נישט ארויסקומען קיין גוטס דאס איז אלעס דראג הענדלערס מחללי שבתים ס'איז אינטערעסאנט קיינער האט נישט ליב צו דאווענען בפרט ראש השנה יום כיפור ס'איז שווער דאס דאווענען יעדער זוכט די וועי ארויס. אלל אוו א סאדען גאנץ כלל ישראל פופציג טויזענט אידן פארן דארט דאווענען, נא נא נא, און ווי איז דער בעל דבר? יעצט איך וויל זאגן בקיצור, כ'האב געזאגט באריכות א דרשה אבער איך וויל זאגן בקיצור, אז יעדער ווער ס'געט אריין זיין קינד אין א קעמפ זאל מאכן זיכער ס'דא ווידיאוס איבעראל און ס'דא אין די באנקס ביינאכט אויך ווידיאוס ווייל דעמאלטס כאפט מען די קינדער דעמאלטס איז געווען די אלע חזירים די מלמדים האבן אנגעהויבן צוצודעקן די קינדער און זיך שפילן מיט זיי און זיי ארויסרופן אין וואלד און זיי זאגן ביסט נישט געווען גוט היינט און זאלסט אויסלערנען דיין קינד ווען א רבי רופט דיך אין וואלד זאג אים איך גיי נישט איך רוף די פאליס, איך רעד א גאנצע אריכות שפעטער אבער די העדליינס וויל איך עטס זאלטס הערן, זאלסט נישט גיין מיט א רבי אין פרייוועט און ווייל די רבי זאגט ער וויל גיין שפאצירן זאלסטו זאגן יא, זיבן בחורים יונגלעך אינאיינעם מוזן מיר גיין, ווען נישט נישט דא אזא זאך. יעצט, איך האב גערעדט א גאנצע אריכות שפעטער, דאס איז נאר די היילייט, אז ס'דא אזא זאך ווי עפעס וואן סעווענטי עיט דיוויזשען, יא פארקויפן נישט פארקויפן, איך זאג קלאר מ'זאל עס פארקויפן פאר ארטיסטן מאך א דאלער, זיי דו דער ערשטער, ווייל ווען די רבנים וועלן פארקויפן זייער פראפערטי וועלן זיי אויכעט לאכן פון דיר, זיי האבן דיך אין דר'ערד, כאפ א דאלער, אין בראנזוויל האט אויכעט מען האט געזאגט נישט פארקויפן, יא פארקויפן, די סוף איז געווען ווער ס'האט געהאט שכל האט געמאכט מיליאנען, און ווער נישט האט עס אוועקגעגעבן אומזינסט פאר די חברה וואס האבן עס איבערגענומען, ווייל ס'איז געווארן זייער א שלעכטע געגנט. און איך וויל זאגן מ'זאל זיך לערנען פון די רבנים אויב האט כאמעיני ווינער רב האט געהאט א חוצפה צו פארקויפן א שול בגניבה האט ער עס אפגעקויפט און ער האט עס אראפגעווארפן און אונז ארויסגעווארפן מיט הינט איך בין געווען דארט א מתפלל סאו ער און די אלע רבנים זענען אונז מאסגעבן אונזער פראפערטי יא פארקויפן נישט פארקויפן דער וואס אונד די פראפערטי זאל כאפן א דאלער אזוי ווי דער ווינער רב. און איך וויל דיר זאגן, איך בין נישט קיין נביא, איך בין אבער א בן נביא, ווייל איך הייס נחום נאך אזוי ווי נחום האלקושי, איך קען דיר זאגן, דעם פראפערטי וואס ווינער רב האט גע'גנב'עט, דאס איז ווערט אסאך געלט, די ארטיסטן גייען אים געבן פינף, זעקס, זיבן, אכט מיליאן דאלער און ער וועט עס פארקויפן. דארט וועט נאך זיין א גרויסע ארטיסטישע אפארטמענט און די שיינע גרויסע גלאזערנע ווינדאוס וואס מ'וועט קענען אלעס זען וואס דארט טוט זיך. טראסט מי. לאך, פון די רבנים, איך רעד א גאנצע אריכות שפעטער אבער הערט עס אויס. און מען זאל אויך שיקן די קינדער נאר אין א קעמפ ווי ס'איז דא א בעקגראונד טשעק, און מען זאל אויסלערנען די קינדער ניין וואן וואן, און איך האלט אז יעדעס קינד דארף האבן א טעלעפאון וואס מ'זאל קענען מיט איין באטן דריקן די פאליס. מען האט יעצט געכאפט צוועלף גארדס פון רייקערס איילענד האבן געטראגן און געברענגט דראגס, שטעל דיר פאר זיי זענען די הוא עצמו חזר ליה לשרפו, זיי לייגן אריין מענטשן אין תפיסה און זיי אליין זענען געווען די וואס האבן געברענגט און געטראגן דראגס. ס'איז דא צוויי סטעיטס ווי ס'איז שוין ליגעל, איינס איז קאלאראדא, ס'איז דא נאך עפעס א סטעיט ווי ס'איז ליגעל שוין היינט צו קויפן מאראוואנע, אזוי מאכט די גאווערמענט די טעקס. האב איך געליינט יעצט אן ארטיקל אז ס'איז קוואדרופלעט געווארן די מענטשן וואס האבן זיך געהארגעט, זעלבסטמארד, אווערדראג, געפייגערט. זאלסט זאגן די קינדער אויב איינער געט ער א ציגרעטל, אויב איינער געט ער עפעס, ס'איז דא היינט די קעיק, די קעיק איז אריינגעלייגט דערין דראגס, ס'הייסט א בראוני, זאלסט זייער וואטשן, זאלסט אנזאגן די קינדער, און די יונגלעך און מיידלעך וואס זיי גייען אויס פאר שידוכים טוועגן און וואטשן די בויפרענד זאלן נישט אריינווארפן עפעס א פיל ווייל נאכדעם נאך א האלבע שעה וועסטו ווערן נאקט אוט און נאכדעם וועט ער דיך רעיפן און דעם וועסטו זיין דעמעדזש גודס פארעווער. כ'הער זאגן אז אין מאנסי איז געווען א מחנכים'ס אסיפה, מ'האט זיך נאר נישט געקענט פארגלייכן ווער ס'זאל רעדן פאר די מיידלעך וואס מ'זאל נישט האבן קיין סעלפאונס, האט מען מבטל געווען די אסיפה. שוין, ישראל האגער האט געוואלט אז ער זאל רעדן און דער האט געוואלט אז ער זאל רעדן. כ'האב אים געוואלט זאגן אז עטס ווילט'ס באמת רעדן פאר די מיידלעך, מאכטס א האטליין אזוי ווי איך האב, דעם ס'וועט דאך יעדער הערן. ס'דא יעצט גרויס נייעס, די MTA האט באשלאסן זיי גייען אריינלייגן איבעראל קעמערעס, אלע באסעס אלע טרעינס וועלן זיין אויפגעכאפט, יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן ווען מ'גייט שווימען אין קעמפ ס'זאל זיין אין אלע סווימינג פולס זאל זיין ווידיאו, און אויכעט יעדע אידישע טאכטער מעג גיין שווימען אבער בצניעות, מוז זיין א געהעריגע. ראוב, א אונטערהעמד ביז ס'דעקט צו די קני, און ס'זאל האבן א סווימינג, א בעדינג סוט אויכעט. מ'טאר נישט גיין מיט א בעדינג סוט אליינס שווימען, ס'איז אביזרייהו דגילוי עריות. אז א פרוי זאגט ס'איז מיר נישט באקוועם צו שווימען ווי ס'איז דא א ווידיאו קעמערע, גיי ערגעץ אנדערש שווימען. אונז קען מיר פאר איין פרוי נישט אפ'הרג'נען גאנץ צניעות, און צו וואטשן אויף די קינדער. וויאזוי די גמרא זאגט א לשון לא מפיו אנו חיים. איך גיי דא אין א גוי'אישע געגנט, קומט צו מיר צו איינער, איך ווייס נישט צי ער איז א איד בכלל, ער האט נישט אויסגעזען ווי א איד, זאגט ער רב נחום קיפ אפ די גוד ווארק, איך ווייס ס'איז שווער וואס איר טוט באט איך האב אליינס געהאט א שלעכטע היסטארי און איך בין אראפ פון וועג, אה יעדער האט עס צוגעקוקט און יעדער האט געמיינט ס'איז א דזשאוק און יעצט שלאגן זיי זיך נאך מיט אונז, וואט, וועסטו זעהן, דער חזר האט עס געטון ווייל ער האט געהאט א תאווה, אבער די וואס זיי שלאגן זיך די וועלן באצאלן, איר הערט, איך וויל נישט זאגן, איך וויל נישט, מ'טאר דאך נישט שעלטן קיין אידן, און חוץ פון דעם, איך ווייס דאך אים נישט וואס צו שעלטן, קען זיין וואס איך וועל אים שעלטן איז ביי אים גאר א ברכה, סאו. דער אייבישטער וועט ענק אזוי פאר דעם באצאלן, אנבעליוועבל. יעצט דער שייגעץ דוד טווערסקי האט געשיקט חלות פאר די משפחות, וואס ביסטו אזוי באזארגט מ'האט דיך אוועקגעכאפט דרײַ קינדער, דו האסט אוועקגעכאפט טויזענטער קינדער האסט אראפגעפירט פון וועג, הערשי ברייער, און יעדער האט אלעס געוואוסט, סאו יעצט ביסטו געווארן א צדיק? העי, הער אויף צו שיקן דיינע טמא'נע חלות, דאס איז גוט אז מ'זאל ווערן אראוזד. מען זאל קריגן א קישוי אבר דערפון, מען זאל ווערן א חזיר, א האומאו, א געי, מען זאל מכשיל זיין קינדער, עניוועי, כ'האב געוואלט פרעגן נאך א זאך, יעדער איז געגאנגען און מען האט געוואוט פאר די אלע חברה פון די געי, כ'האב געוואלט פרעגן א קלייניקייט, ווי זענען געווען מענטשן זאלן גיין פראטעסטירן קעגן דעם, קעגן די געי רייט, ס'איז געווען יעצט די גרויסע געי מארטש, פארוואס איז קיינער נישט געווען, אויף ארץ ישראל האב איך געטענה'ט אז מען איז געגאנגען דארטן, דרייסיג טויזנט מענטשן דא איז אויך געגאנגען קהילות מיט שילן. קיינעם איז טאקע נישט אינטערעסירט דעם דבר השם, די איינציגע געווען פיר פון די נטירי קרתא, אבער זיי האב איך נישט געקענט ארויפשטעלן אויף מיין בלאג, ווייל דער רבי האט געזאגט כ'האב פיינט די נטירי קרתא, מ'האט נישט ארויסגעזאגט עס בעת ווען מ'האט איבערגעדרוקט דעם רבינ'ס תורות, מ'האט נאר געמאכט די נו"ן קו"ף, ווייל זיי פירן זיך דאך אויף זייער זייער קאמיש. ער גייט מיט די אראבער. דער רבי האט אלץ געשריבן, קוקטס נאך אין על הגאולה, נישט גיין אינאיינעם מיט זיי. עטס האטס צוויי אנדערע אדזשענדעס, זיי ווילן אויסבלוטיגן אלע אידן, און עטס ווילטס די ציונים אז זיי זאלן איבערלאזן די מדינה, און זיי זאלן נישט מורד באומות זיין. ס'איז צוויי דיפרענט אדזשענדעס. ווי קען מען גיין מיט אזאלעכע רוצחים? און נאכדעם האבן זיי געזאגט, זיי זאגן יעצט אז נאר דער פרידמאן, דער. משה אבות המוסרים'ס קאזין האט עס געזאגט, אבער עס איז נישט אמת, עס איז געבליבן געזאגט אז עס איז נישט געווען קיין האלאקאוסט, די אידן זענען משוגע געווארן, מען האט זיי ארויסגעווארפן, ווילן זיי זאגן אז מען האט זיי געהארגעט, ס'איז שקר, זענען אלע אוועק געפארן, און כ'האב געזען יעצט א קליפ אז דער בעק, משה בער בעק זאל נעמען פון אלע אידישע צרות אן עק, האט מאשר געווען אז עס איז אמת אז זיי האלטן מען טאר נישט מתפלל זיין פאר די בחורים. מען דארף מאכן זיכער אז די מדינה זאל זיי הרג'נען, ווייל סוף כל סוף זענען זיי מורד באומות, און ווער ס'קויפט אדער פארקויפט אין ארץ ישראל הייזער איז די זעלבע מורד באומות, ס'איז א באנדע חם'ישע משוגעים, זיי האבן נישט פארשטאנען וואס אונזער רבי וויל, זיי האבן נישט פארשטאנען וואט הי סטענדס פאר, מיט די משוגעים זאל איך ארויפלייגן אויף מיין בלאג אז פיר מענטשן זענען געגאנגען פראטעסטירן, אבער ס'איז א שאנדע. ווי טאקע יעדער. יא, משה דוד נידערמאן דו פירסט גוט. איינער האט מיר איבערגעגעבן, כ'האב עס נישט געהערט, אז אויף איינע פון די בלאגס האט מען דיך אינטערוויוט, אין די צייטונגען האסטו געזאגט, מען האט דיך געפרעגט, וויאזוי קען זיין אז אונז גיימיר נעמען די אלע טרייפענע געלטער פון די קינדערגארטן פראגרעם? די גויים די גלחים און ס'איז געווען די געי האבן זיי געטענה'ט אונז טאר מען נישט נעמען גומיס ווייל אונז לערן מיר אויס אז ביי אונז אין די שולעס זאל זאל מען נישט טון קיין זנות, נישט אז מ'זאל האבן סעיף סעקס. און ביי אונז די סאטמארע און די אלע די מונקאטש יעדער האט גענומען די גומיס ווייל מען האט געכאפט אפאר טאלער אז מען לערנט מיט די קינדער וואס מען טאר נישט ביז נחום ראזנבערג האט אויסגעזאגט אז זענען בלאפערס אבער ביז דעמאלטס איינער א א בחור אין מונקאטש האט געפרעגט די מגיד שיעור איך האב געזען דא עפעס גומיס אינדרויסן גאנצע באקסעס וואס איז דאס האט ער געזאגט וואס הייסט וואס דאס איז מיט דעם מאכט מען קישקע פארן טשולנט לצים וואס איר זענט דא הער איך אז מען האט געפרעגט משה דוד'ן. וויאזוי קענסטו נעמען די אלע זאכן? דו ווייסט דאך אז מען טאר נישט, די תורה ערלויבט עס נישט. און מען האט אים געזאגט אז ס'דא עטליכע סקולס וואס האבן געזאגט זיי גייען עס נישט נעמען, כ'האב געהערט זאגן בראשם חבד האט אויך געזאגט יעצט קען מען עס נישט נעמען. יעצט אפילו ווען ער וועט עס נאכדעם נעמען שטילערהייט, עט ער זיין א בעל עבירה שטילערהייט. אבער דא איז דאך ממש אן אומגליק, בפירוש מ'איז מורד במלכות שמים, יעצט איך טוה נישט דא דזשאסטיפיי מען זאל עס נעמען שטילערהייט, נאר איך ווייס עווענטשעלי טוט עס יעדער נעמען, אבער שריי כאטש מען טאר נישט. איז האט מען געפרעגט משה דוד'ן ווי קענסטו דאס זאגן אז וויאזוי מעגסטו דאס נעמען, האט ער גענפערט זייער פשוט די אלע זאגן נאר אזוי. די אלע האלטן אויכעט ווי אונז אז מען מעג, זיי זאגן נאר אז מען טאר נישט. דאס הייסט ער האט אזוי מחלל שם שמים געווען און קיין שום רב פאלט נישט ביי אז מען דארף דעם מענטש לייגן אין חרם, ער איז כת ש"ץ נאמבער וואן אין אונזער דור. סאו, מיך איז געווען וויכטיג צו לייגן אין חרם ווייל איך האב פארציילט וואס די מנובלים טוען מיט אונזערע קינדער, אבער און משה דוד דער מעג זיין א מחלל שם שמים ברבים, משה דוד לאמיך דיר עפעס זאגן, דיינע זיידעס האבן געהארעוועט פאר תורה און יראת שמים, דער מהר"ם אש האט זיך מוסר נפש געווען פאר תורה און יראת שמים, משה דוד דיין זיידע וועט דיך אראפ ברענגען עד שאול תחתיה, ער איז מיין זיידע אויכעט, דו רעדסט דא פון רבי מאיר אש און רבי מנחם אש, זיי האבן זיך געשלאגן פאר אידישקייט, זיי וועלן דיך אראפ ברענגען את ובית אביך תאבדו. יעצט כ'האב נישט געהערט פונקטליך וואס דו האסט מחלל שם שמים געווען און וואסערע לשונות דו האסט גענוצט, נאר דו טוסט עס די גאנצע צייט, און מיט דעם וואס דו בעקסט די אלע חזירים טוסטו דאס די גאנצע צייט, משה דוד דו האסט דיך פארקויפט פאר אפאר טאלער, דו האסט אומגעברענגט ווילימסבורג, דו האסט אומגעברענגט אונטערגעברענגט ארטאדאקסישע אידן און דו האסט אונטערגעברענגט דיך. און יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, איי דער עולם וועט פרעגן, און פון ווי גייט מען נעמען געלט אז מען זאל געבן אין ווילימסבורג פאר אלע, אין אלע סטארס זאלן ס'זאל זיין דארט א באטל גרעיפ דזשוס צו א באטל אראנדזש דזשוס צו אביסל סתם וואסער, פון ווי, ווער עט עס באצאלן? וויל איך ענק זאגן זייער פשוט, דאס געלט זאלט עטס האלטן דא אין אמעריקע, שיקטס נישט אויף ארץ ישראל, דרוקטס נישט קיין צעטלעך אויף וואן סעווענטי עיט דיוויזשאן עוועניו, דאס אלץ ארויסגעווארפן אידיש געלט. האלטס דא דאס געלט פאר אונז, מענטשן קענען חלש'ן, ס'דא שוואנגער פרויען, זיי גייען אין די גאס, און ס'דא אסאך אנדערע מענטשן, עלטערע אידן. און כ'האב ענק געוואלט זאגן, קוקטס וויאזוי אונז זארגן מיר זיך פאר גארנישט. ס'קאלט מיך אן איינער, דו האסט א האטליין? איך בין געקומען פון ארץ ישראל, איך ערלעדיג שמיטה אין ארץ ישראל. זאג איך, פיין. לאָמיך מיך אַראָפּזעצן מיט דיר, זאָגט ער אַזױ, זײ האָבן אָפּגעדונגען צי אָפּגעקױפֿט אַ ריזיקן פֿעלד, װאָס דאָרט גײט מען נישט אַרבעטן שמיטה. איך קען דאָך די ארץ-ישראלדיקע זאַכן, ס'איז מסתּמא אַ פֿעלד, װוּ ס'װאַקסט גאָרנישט עניװעי. און מע פֿאַרקױפֿט פֿאַר יעדן, איך װײס װיפֿל, אַ קװאַדראַט דונעם, איך װײס, איך קען נאָך נישט אױסרעכענען װיפֿל דאָס איז, צי דאָס איז אַ האַלבע פֿיס, צי דאָס איז צװײ אינטשעס, אײ דאָנט נאָו, פֿאַר צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאָלער. ביסטו א שותף אין שמיטה, אונז נעמער טויזנטער מענטשן און יעדער וועט באצאלן און מ'איז א שותף אין שמיטה, פארוואס? ווייל אין יענע פעלד וועט מען נישט ארבעטן און דארטן האט מען קען זיין אפגעהאקט די עגלה ערופה דעם קאפ טאר מען דארט נישט ארבעטן אשר לא יעבד בו, עניוועי ס'איז שטותים מיט הבלים, וויל איך פרעג איך דעם יונגערמאן איך הער וואס דו זאגסט, ער האט פון די עדה צעטלעך פון אלע. איך הער וואס דו זאגסט. יא, איך האלט אז מען זאל דארט מאכן שילוח הקן אויכעט, אפשר דארטן, ווען נישט, טאמער נישט וועט מען ברענגען א קן, ווי האט דער אלטער בעלזער רב געזאגט רב יששכר דוב, אז ס'איז נישט דא א שייגעץ אין שטאט דארף מען אריינברענגען איינעם ווייזן פאר די קינדער וויאזוי מען טרייבט אים ארויס, עניוועי. בקיצור, פרעג איך יענעם איך הער וואס דו זאגסט, תיקנתם את רבו, אבער את עצמו לא תיקנתם. סאיז דא אינגעלייט וואס האבן זיבן אכט און ניין און צען קינדער די עדה נעמט פֿופֿצן מאל די פרייז פאר די שמיטה פירות וואס זי טוט קויפן אין מדינת ישראל און זיי טראגן עס אריין אויף ירדן און זיי ברענגען עס צוריק זעט אויס די הובלה די פרעיט דורך די גרעניץ קאסט צוועלף דרייצן פאכיג פון ווי וועט דער אינגערמאן לעבן איך האב צוויי פראבלעמען איינס איז אז שמיטה טאר מען נישט ארבעטן אבער נאכדעם מוז דאך דער עולם וויסן ווי צו לעבן. כ'האב אים געזאגט, עטס ווייסט פארוואס אין קוממיות איז געווען די גרעסטע מנוולות? ווייל מ'האט נישט געארבעט שמיטה. קוממיות האט געטוהן די געפערליכסטע עוולה זיי האבן נישט געארבעט שמיטה. איי אין די תורה שטייט מ'טאר נישט ארבעטן שמיטה? האב איך ענק שוין געזאגט, דער רבי איסר זלמן מעלצער האט געזאגט מ'זאל בויען דעמאלטס דאס לאנד, מ'זאל בויען דעמאלטס הייזער, מ'זאל בויען די זאכן וואס מ'מעג טוהן. צו זיצן א גאנץ יאהר ליידיג? אוודאי וועט מען מזנה זיין, ס'איז קיין ספק נישט, דער רבי איסר זלמן מעלצער אליין שרייבט עס. אין זיינס א בריוו, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט באריכות, באט עניוועי, פרעג איך וואס וועט טון דער אינגערמאן וואס וועט נישט האבן וכי תאמרו מה נאכל, זאגט ער אה איר פרעגט זייער גוט, ער האט א גוטע קשיא, ער גייט נישט ארבעטן אויפן לאנד, און דאס גייט מאכן שמיטה, רבותי איך וויל ענק זאגן, די אלע ארץ ישראל'דיגע בלאף זאלן זיי זיך האלטן ביי זיך. זאל נישט קומען דא צו אונז. כ'האב שוין געזאגט יעדער איינער זאל זיך נעמען א חבר א אינגערמאן וואס ער האט א שטוב מיט קינדער און אים זאגן הער מיך אויס ס'קאסט דיך אלעס טייערער שמיטה, איך גיי דיר געבן וויפיל ס'קאסט דיך דער דיפערענס און מיט דעם בין איך מקיים מצוות שמיטה אפילו איך וואוין נישט אין ארץ ישראל. יעצט וועט עטס אלע פרעגן די עדה החרדית געבט דאך אונז צו עסן. נישט קיין שמיטה, זיי געבן דאך אונז עסן וואס מ'האט געארבעט געהעריג אום שמיטה, נישט קיין אמת'ע כשר'ע שמיטה פירות פרוכט און וועדזשטעבעלס, איז די תירוץ איז אזוי, די תירוץ איז אזוי ווי איך זאג יעדן, איינער פרעגט מיך וואס עסטו? איך רעדט אז די שחיטה טויג נישט און דאס טויג נישט און יענץ טויג נישט, סאו איך הער אויס, איך עס אלעס, א חוץ בהמה פלייש וויל איך נישט עסן ווייל קאשוי רב האט שוין געלייגט א לעיבל דערויף, און מיט די טשיקן בין איך אויכעט איך עס די טשיקן וואס איך עס ווייס איך אויך נישט ווי כשר ס'איז. נאר וואס? איך קען דאך נישט שטארבן פאר הונגער, כ'וועל זאגן פארן רבונו של עולם ליסן מוסר'ס האב איך נישט געגעסן, כ'האב געטרייט צו טוהן די בעסט און דעטס איט, די זעלבע דא אויך, אונז וועמיר זאגן פארן אייבערשטן אזוי, די עדה האט געגעבן א הכשר, צו ס'איז כשר צו נישט אונז ווייס מיר נישט, אבער וואס זאל מען טוהן, נישט דא עפעס אנדערש, וועט מען עסן דאס, אבער עט ליסט וויפיל כל מה שביכולתך האסטו געטוהן. קיינער זאל נישט קויפן די לאנד וואס מען פארקויפט, די לאנד וועט עניוועי, ס'האט ס'האט נאכנישט עקזעסטירט, מען וועט עס פארקויפן פאר זיבעציג מענטשן, און דאס האט א פנים ווי קרן קיימת, איך בין געווען אמאל אין ארץ ישראל האב איך געזען מען האט געברענגט אסאך טוריסטן און מען האט זיי געוויזן דעם בוים האט מען אנגעפלאנצט פאר דיר, דעם בוים, פינף מינוט שפעטער ברענגט מען אן אנדערן טוריסט מען ווייזט אים יענץ איז פאר דיר, א איד איז אמאל געפארן אויף רחוב שמואל הנביא זאגט מען אים דא ליגט שמואל הנביא, נאכדעם האט מען אים גענומען אויף נבי סמואל, זאגט אים יענער דארט ליגט שמואל הנביא האט מען געזאגט איינער פון די הונדערטער מענטשן האבן זיך געכאפט עה האסט דאך געזאגט דארטן ליגט ער אין מאה שערים האט ער געזאגט אזוי יענץ איז שמואל א' און דאס איז שמואל ב' ס'איז נישט קיין סתירה ס'איז לייצים ס'איז לצנות נישט דאס הייסט ארבעטן אין שמיטה און איך וויל זאגן נאכאמאל קוממיות רב דיין טאטע איז געשטארבן זייער יונג ווייל ער האט זיך פארטשעפעט מיט אידן פאר גארנישט און ער האט נישט געלאזט מ'זאל קומען פאראויס וואטש דו זאלסט נישט אריינפאלן אין די אלע זאכן דו האלסט שמיטה מאך זיכער אז די אידן האבן דארטן געהעריג וואס צו טון און נישט צו לערנען, זיי האלטן נישט ביים לערנען, א איד פון פופציג און זעכציג ער וועט זיך נישט זעצן יעצט לערנען, ס'איז דא גענוג בניה, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס מען קען מאכן, און אין דעם ווען מיר אין דעם זכות וועלן מיר אי"ה אויסגעלייזט ווערן ווייל אין אמת'ן רוב שיטות האלטן אז שמיטה בזמן הזה איז דרבנן, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געהאלטן אז רוב ראשונים האלטן ס'איז מן התורה. אבער ס'איז דא זייער אסאך ראשונים וואס זיי האלטן אז שמיטה איז נאר דרבנן, און איך האב ענק שוין נאכגעזאגט ס'איז דא וואס זיי האלטן אז היינט איז אינגאנצן נישט שייך קיין שמיטה ווייל ס'איז נישט דא קיין יובל, אבער שמיטה האט דאך א סימפאטיע ביי כלל ישראל, ווייל עטס וועטס נאכקוקן די רשי אין בחוקותי, און די רשי איז קלאר מסביר אז דער ערשטער חרבן בית המקדש איז געווען ווייל מען האט נישט געהאלטן שמיטה, די צווייטע תוכחה וואס ס'ווערט דערמאנט אין פרשת כי תבוא דאס איז שוין. אויף אלע עבירות וואס מען האט געטוהן, אבער פארוואס עס איז געשעהן דער ערשטער חורבן איז געווען ווייל מען האט נישט געהאלטן שמיטה, ממילא האט דאס א סימפאטיע ביי יעדן איד, ווייל דו קענסט דאך נישט בעטן דער אייבערשטער ער זאל דיך אויסלייזן און איך וועל נישט האלטן קיין שמיטה און איך וועל זאגן רבונו של עולם לייז מיך אויס, איך האב דיך דאך ארויסגעווארפן ווייל דו האסט נישט געהאלטן קיין שמיטה, סאו אפילו ווען מען אננעמען ווי די ראשונים אז ס'איז מדרבנן, און מכל שכן אז דער רבי האלט. אז רוב ראשונים האלטן ס'איז מן התורה איז וויאזוי ס'זאל נישט זיין, שמיטה מוז מען אפהיטן, און חוץ פון דעם איז דאס א מצוה וואס קומט נאר איינמאל אין זיבן יאר, אזאך למשל תפילין לייגן איז די זעלבע גרויסע מצוה ווי צו עסן דעם כזית מצה, ס'איז די זעלבע מצות עשה דאורייתא, ביי די כזית מצה פילסטו דיך אביסל אנדערש פארוואס ווייל ס'איז נאר איינמאל א יאר, און תפילין איז שוין ביי דיר אין רוטין ווי מ'זאגט, סאו שמיטה איז איינמאל אין זיבן יאר, און יעדער זאל אובאכט געבן אז מען זאל צוהעלפן וועמען מען קען ער זאל קענען האלטן שמיטה און נישט קויפן לאנד אין ארץ ישראל. ס'איז דא דער ליבאוויטשער רבי, זיין יארצייט איז נעקסטע וואך, כ'האב געזען א באשרייבונג אז די ציוניסטן האבן אים געפרעגט און געקומען צו אים פארוואס קומט ער נישט אויף ארץ ישראל ער דארף זיצן אין ארץ ישראל זאגט ער אין מיין אפיס האב איך א השפעה אויף די גאנצע וועלט איך דארף נישט עטץ זאלטס מיר נאכקוקן און אנהערן מיינע טעלעפאנס איך פיר מיר דא אלעס. זאגט ער אים פארוואס קומט איר דעמאלטס נישט אמאל אויף א וויזיט? האט ער געזאגט טאמער פאר איך אויף א וויזיט על איך נישט ארויס גיין פון דארטן, א איד זאל אוועק פארן פון ארץ ישראל? ניין דאס על איך נישט טוהן, ענדערש על איך נישט פארן. ס'איז ידוע בכלל אז זיין שווער רבי יוסף יצחק און דער רש"ב זענען געווען גמורא'דיגע לוחמים קעגן ציונות מיט די אלע זאכן. איז על איך דיך פרעגן דו גייסט קויפן לאנד אין ארץ ישראל, נו וואס עסטו נאכדעם טוהן פאר וועם עסטו עס נאכדעם געבן? אז דו האסט עס געקויפט עסטו עס מוזן האלטן. סאו איך וויל ענק זאגן רבותי דאנט געט אינוואלווד אין זאכן. דעט יו אר געטינג אוט אוו, ווי מ'זאגט, יו אר גאוינג אוט אוו פראפארשען. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, מ'האלט מיך אין איין קאלן פון ארץ ישראל אז ס'איז דא מקווה'ס וואס מ'דארף באקוקן, מ'פרעגט מיך וועלכע מקווה מ'מעג נוצן וועלכע נישט, עדה החרדית געבט א הכשר, רבנים פון די עדה זאג איך יעדן, ביי מיר געבט די עדה החרדית א הכשר אויף א געי בעט, אויף א שוויץ באד, ביי מיר די ווארט עדה מיינט גארנישט, זאג איך אז דו ווילסט וויסן, איך קום גערן בודק זיין יעדע מקווה, זאג דעם רב ער זאל מיך לאזן. אריין אין די מקווה. ס'איז געווארן א מאוומענט לעצטנס ווייל מ'האט געכאפט עטליכע מקוואות וואס זענען געווען ממש פסול דאורייתא, און וואס ארץ ישראל'דיגע רבנים האבן געכאפט. איך האב אויך געכאפט אויף איינס א זוחלין'דיגע אנדערע. עניוועי, למעשה זעה איך אז דער רבי יוסף יצחק, דער פריעריגער ליובאוויטשער רבי איז געווען גערעכט. ער האט געשיקט עפעס אמאל זיינע אינגעלייט זאלן מאכן עפעס א תעמולה, א מאוומענט, האט מען אים געפרעגט וויאזוי דער רבי האט געוויסט ס'וועט מצליח זיין, ס'איז דאך געווען אגענטס אלל אדס. זאָגט ער אונדז האָמער בקבלה, אַז קײן תּעמולה, קײן תּעמולה גײט ניט צוריק ריקם. יאָ, מע האָט זיך אַזױ פֿיל געשלאָגן, אַז ס'איז די מקװות זענען פּסול, אַבי מע הערט שױן עפּעס אַ גוט װאָרט, אַז מענטשן זאָרגן זיך. און איך זאָג יעדן, איך קום גערן, ס'קאָסט דיך נישט קײן געלט, נאָר אײן זאַך מוזסטו מיר אונטערשרײַבן, אַז טאָמער קום איך, װאָס איך זאָג מוז װערן פֿאַראָכטן, װײַל איך בין נישט דאָ סתּם דיר צו געבן אַן אומזיסטיקן טור אױף דײַן מקװה. און זענען מסכּים, זײער אַ סך זענען מסכּים, כ'האָב אױך שױן פֿאַראָכטן זײער אַ סך מקװות דאָרט. עניװעי. דער לעצטער ווער ס'וועט בלייבן אויסלעשן די לייט אין מדינת ישראל זאגט מען עט זיין א חסיד ווייל ער עט בלייבן מיט זיין רעבן די פרייע זענען שוין לאנג אנטלאפן די לעצטע וואס עלן בויען כשר'ע מקווה'ס עלן זיין די גרויסע קהילות ווייל זיי ברויכן דאך נישט קיינעם זיי האבן דאך אלעס אייגנס. איך הער זאגן אז מענדעלע אמסטערדאמער האט געמוזט אראפנעמען די וואנט וואס ער האט געשטעלט וואס ער האט געזען אין א לאבאוויטשער מקווה. פארשטייסט? ער איז ער איז היינט א בעל מכשיר אויף א מקווה. שוין. כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא נייע צעטלעך וואס דאס הייסט את אשר יגורנו בא, דער לוקח וואס האט שוין עדווערטייזט די דירות אויפן אינטערנעט פאר ארטיסטן זאלן קאלן דעם מוכר, און ס'איז דא דא א נאמבער וועם מ'זאל קאלן, בי ענד בי קעפיטל.

זיי זאגן אז פנחס ניימאן, פנחס ניימאן דער חשובסטער איד אין ווילימסבורג, אין וויזשניץ זיכער, נאר מסתם אין גאנץ ווילימסבורג, א אפגעהיטענער איד, א איד אן עובד, א בעל תפילה, און ער לערנט פאר ש"ס, ער האט אלע מעלות. האט ער, זיי זאגן אז ער האט א שותפות מיט ר' מאטעלען צו נישט, איך ווייס נישט, האבן זיי אפגעקויפט עפעס א בילדינג, ער האט געמאכט מיליאנען אויף ריעל עסטעיטס, ווייל ער האט פארקויפט פאר אינגעלייט, ער האט געבויעט, און ער האט געהאט א חוצפה צו פארדינגען פאר. די מאוויס, און די אינגעלייט וואס האבן געקויפט דירות פאר פיר פינף הונדערט טויזענט דאלער, שרייען אז ס'טוט זיך אפ יעדן טאג אויפן דאך דארט, מען זעהט די גרעסטע שמוץ און זנות, פארוואס מעג ער יא? אויב ער מעג מעגט איר אויכעט, איך גיב דיר אסאך קרעדיט די בי ענד בי הועווער יו אר, זאלסט פארקויפן פאר ארטיסטן, און זאלסט זיך אויסלערנען איין זאך, דו מאכסט דעם ערשטן דאלער, דאס איבריגע וועט שוין עניוועי יעדער נאכדעם פארקויפן, קרית יואל וועט נאך אויך ווערן פארקויפט פאר ארטיסטן, וואטש און סי, דאס איז דאך אונזער אידישע קראנקהייט, אונז האבן מיר נישט קיין אחדות. נישט דא איך בין א איד, איך דארף וואטשן וואס איך טו, איך בין א איד רוף איך יענעם צו דין תורה, טאמער יענער וויל מיך רופן אין קאורט, אויף דעם איז דאך דער גאנצער בית דין גוט, אויף עפעס אנדערש נישט. יעצט לאמיר גיין ווייטער, איך האב געוואלט זאגן, די חברה ווערן ווילד, נחמיה קומט ארויס ווייל מ'איז געגאנגען מאכן דארטן א, די טעלעוויזשן איז געגאנגען צו סאטמאר, איך וויל ענק זאגן, מ'געט יעצט ארויס אז ען אר האטליין קומט ארויס פון א געוויסע אדרעס, דאס איז די אלע זאכן וואס עטס טוט, טוט עטס נאר שלעכטס פאר אייך, קודם כל ווייל עטס טוטס א נבלה מיט דעם, דו ווייסט נישט ווער ס'מאכט עס, און צווייטנס וואס א חילוק ווער ס'מאכט עס, די דריטע איז אבער אז עטס טשעפעטס נאכאמאל מיטן אייבערשטנס קינדער, ס'איז א לאנגע מלחמה, אבער די אלע הייבן שוין אן צו באצאלן א פרייז, זיי קאלן שוין, אסאך קאלן שוין, זיי ווילן איבערבעטן איבער, זאג איך נישט דא קיין איבערבעטעכץ, באצאל די פרייז און א גוטן טאג, שניצלער שטעלט זיך אויף אין קארט ער וויל מיך איבערבעטן. ער האט געזאגט ליגן, צוויי געפערליכע ליגן, און ער וויל מיך נאך איבערבעטן. דאס האט מען געטון אין אלט אזיאטישן מארעמאריש, דאס טוט מען נישט היינט. נו, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וועגן די העלמעט, כ'האב איינער וואס איז אים אן אייניקל שיער געהארגעט געווארן מיט א קאר, און כ'האב עס ארויף געלייגט אויפן בלאג, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, אלע קינדער זאלן גיין מיט העלמעטס, און אפילו די נישט שייגעץ בייקס, וויאזוי עטס רופטס עס, די קליינע בייקס, ראלער סקעיטס, בלעידס. אלעס זאל אנטוהן העלמעט טו סעיוו יור לייף. כ'על דיר זאגן, מען פארט היינט אזוי ווילד מיט די באסעס און די קארס, מען האלט אין איין איבערטרעטן מענטשן, א דאקטער האט יעצט איבערגעטרעטן א מענטש, א דאקטער פון א פרעסטידזשעס האספיטעל אין לאנג איילענד, ס'וואלט אפשר געווען כדאי מען זאל גיין מיט העלמעטס אפילו אן א בייק? כ'ווייס שוין נישט, כ'בין שוין נישט זיכער היינט גארנישט. עניוועי, דאס האט נאר געווען צוגעלייגט. צום שיעור, אבער יעצט קומט דער געהעריגער שיעור פון אנדערטהאלבן שעה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת, עס איז דא אזויפיל צו רעדן, נאר איך מוז אלעס לייגן אין די זייט, כ'האב שוין געזאגט, דער האטליין איז נישט געמאכט פאר דברי תורה, דברי תורה זאלט עטס אויסהערן קול מבשר. דער האטליין איז געמאכט טשיילד סעיפטי. עניוועי, קודם כל, טאמפסאן האט שוין ארויסגעווארפן נאך אן ארבייטער זיינעם, ווען ער וועט ענדיגן ארויסווארפן אלע אַכט הונדערט, נאכדעם עט ער קענען אליינס ארויס וואקן, ער כאפט נישט אז די גרעסטע פארברעך איז דער וואלף סאנדער מיט די אלע קוטשקעלע מוטשקעלעך די וואס האבן אים גערודפ'ט, צו הייסט ער משה אבות המוסרים מיט זיין זון ליאו, צו הייסט ער דייטש דער פארשטייער פון די יו דזשעי או. ער ער האט נאך אה זארגטס אייך נישט אונז פארמיר זייער זייער גוט ווייל אונז געבמיר איבער די אלע קעיסעס צו א העכער פלאץ און דאס קומט נאכדעם צוריק צו אים ער זעהט איר מעסט אבער עניוועי סאיז נישט יעצט וויכטיג דער עיקר איז איך וויל זאגן אז אזוי ווי מהאט נאך א גאר א גרויסן פראטעקציע ביי די גאווערמענט איז דארף מען די גאנצע צייט רעדן מיט די קינדער. איך האב אים געזאגט די גאנצע צייט מיין האטליין נישט געווען געעפנט אז מען זאל יענעם איבערגעבן פאר ניין וואן וואן. די ניין וואן וואן איז נאר געקומען ווייל יעדער האט געפרעגט און וואס טוט מען אז ברוך מרדכי פייפט זיך אויס האב איך געזאגט ס'איז דא א ניין וואן וואן אבער למעשה איז עס געמאכט טשיילד סעיפטי. דארף כאפן דעם ברוך מרדכי דעם גרויסן חזיר. מ'האט געדארפט ארויפשפרינגען אויף אים אין די מקווה ווען ער האט געטאטשט איינעם. און וואלט אים געדארפט אריינשלעפן אין די מקווה אונטערן וואסער, די קינד איז שטערקער פון אים, א חזיר האט יעדן מטמא געווען, האט מען אים געדארפט, דאס קינד וועם ער איז געווען א וויקטעם, דער האט אים געמעגט טאנצן אויף די בארד און אים אריינשלעפן, וועגן דעם האט אים דער אייבערשטער געבן אזא שיינע בארד. כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל ר' משה יוסף'ן, די ראש ישיבה פון זיבן הונדערט בחורים האט דער אייבערשטער געבן א קליין בערדעלע. ר' בנימין הערש בערקאוויטש האט ער געגעבן א לאנגע בארד. סאו אבוויעסלי פאר ברוך מרדכי'ן איז דאס דא א ריזן פארוואס ער האט אים געגעבן אזא לאנגע בארד. עניוועי, דער עולם זאגט יעצט יעדער איינער יא דער איז א חזיר און יעדער זאגט איך עקל מיך צו קוקן אויף אים. און אזוי גייט ביי אונז. אויב די גאווערמענט זאגט ער איז א חזיר בלייבט ער א חזיר, ווען די גאווערמענט זאגט אז נישט, כאטשיג יעדער ווייסט אז ער האט מטמא געווען אין יעדן בלאק צען קינדער, איז ער נישט קיין חזיר. שוין, עטס ווילטס אזוי איז אזוי. באט עניוועי, יעצט איז דא נאך א זאך וואס דאס איז זייער וויכטיג, איך זאג אייך ס'איז א סלאו מואווינג וויהיקל אבער ס'פארט ברוך השם זייער זייער גוט. ס'איז געווען איינער א טויבנפעלד וואס ער האט מכשיל געווען. איך וויל נישט זאגן וועמען ווייל ס'איז דאך א זאך וואס מען דארף נישט זאגן, איך האב אייך שוין געזאגט אמאל, די וויקטעם איז נעבעך גארנישט שולדיג אז דער חזיר האט געווארפן אן אויג אויף אים, וואס איז ער נעבעך שולדיג? סא עניוועי, איז דא צוויי ברידער, איינער האט געהאט אזא ארט פלעי גרופ פאר קינדער, און ס'איז נישט מיינע ביזנעס וואס ער האט געטון דארט, צו וועם ער האט געטאטשט צו וועם נישט, אבער אונז האמיר זיך געשלאגן מיט אים, אז דער חזר זאל נישט האבן א פלעיגרופ, מען האט זיך ארומגעריסן, זאגאר ביי געווען דארט, ס'איז אים געשטאנען צו זיצן אפשר צען יאר, ער האט אים געגעבן צען יאר פראבעישאן, אבער ער קען נישט האבן מער דעם פלעיגרופ, ער האט פארלוירן זיין ביזנעס, איך ווייס נישט פון וואס ער לעבט יעצט, באט ס'איז נישט וויכטיג. יעצט, יענער טויבנפעלד האט געהייסן. הערשל טויבנפעלד. מען האט איהם געטשארדזשט מיט סעקאנד דעגרי קאורס אוו סעקסועל קאנדאקט, א פעלעני, און דאס טראגט מיט זיך א פריזאן טורם פון זיבן יאר, און מען האט איהם נישט געגעבן, מען האט איהם געגעבן צען יאר פראבעישאן. פארוואס? ווייל אונז האמיר דאך נאך אייביג די אלע וואס האבן קאנעקשאנס, דער סקווערע רבי מיט די אנדערע. בקיצור, ס'איז נאך נישט וואס ס'וואלט געדארפט זיין, באט איטס סטיל איטס אן די רייט טרעק, מ'עמיר אנקומען אם ירצה השם, נישט געזארגט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. עניוועי, יעצט איז געקומען איינער פארווארד, דער איינער דער איז געקומען פארווארד נישט יעצט נאר ווען ער איז געווען צוועלף יאר, געווען א יונג יונגעלע, דער משה מנחם, ער איז א ברודער פון הערשל טויבענפעלד, ער איז א עלטערע ברודער, ער האט צוואנציג קינדער, איך קען נישט גלייבן אז ער האט מיט איין ווייב צוואנציג קינדער, ווייל איך געדענק אז עס איז געווען אמאל אין ניו יארק סטעיט ווער עס האט די מערסטע קינדער, האט יענער געהאט און קינדער און ער האט געוואוינט אין קרית יואל און ער האט געהייסן דאנציגער, איצט אויב ער האט צוואַנציק האט ער דאך געדארפט געווינען די טראפי אז ער האט די מערסטע קינדער אין ניו יארק סטעיט, ווייס איך נישט, אדער האט ער זיך נישט מפרסם געווען, אדער קען זיין אז דעמאלטס האט ער נאכנישט געהאט, הי קעטשט אפ עפטערווארדס. יעצט דער יונגעל איז געווען זעכצן יאר אלט און אים געצווינגען צו גיין דאונטאון, עניוועי זיין טאטע האט מיך געבעטן פאר העלפ ס'איז געקומען דורך ר' לייביש לייזער פון אנטווערפן, זיין טאטע האט א ברודער אין די שווייץ, ער האט געבעטן מזכיר צו זיין אז זיין נעפיו וויל זיך עפעס נעמען, ער וויל נישט לעבן, עניוועי דער רבי זאל געבן א ברכה האט ער געזאגט גיי צו נחום ראזענבערג. ווייל דער רבי האט שוין געזען וואס דא גייט פאר, ווייל ער אליין איז א געליטענער, דער רבי אליינס האט דריי קינדער וואס ער האט פארלוירן ווייל ער האט נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, ער האט זיי די אלע דריי אנגעמאקלט, און נאכדעם האט ער ערשט אנגעהויבן צו כאפן עי דא טויג עפעס נישט, עניוועי, איז בין איך געגאנגען, איך האב אים ארויס גענומען פון סקווער, זיי האבן געסטראשעט אז זיי וועלן אנצינדן זיין טאטן דאס הויז, ווייל זיי האבן געוויסט ווען ער גייט ארויס פון סקווער גייט זיין א חורבן. כ'האב אים גענומען צו א ישיבה אין פלעטבוש, און דער סייקייטריסט וואס האט מיט אים גערעדט האט גראד איבערגעגעבן פאר די פאליס, מ'האט אים געוואלט אויפשטעלן אויפן סטענד, האט די פאליס סייקייטריסט געזאגט איך לאז נישט ווייל ער איז נישט גענוג שטארק נאך, איך וועל דיר שוין זאגן ווען. קיצור, ער האט געלערנט, ער איז געווען דארט צוויי יאר, ער האט גרעדזשועטעד, ווען ער האט געזאגט די גרעדזשועישאן ספיטש האט ער אזוי גערעדט אז דער טאלענער מיטן טריסקער מגיד און אינאיינעם מיטן טשערנאבלער קענען זיך באהאלטן פארן. ער האט גערעדט פון אמונה בטחון אז דער אייבערשטער האט אונז דא געשיקט פאר א ריזן און קיינער זאל נישט זיין געפאלן. אזוי גערעדט אז ס'איז געווען א שרעק צו הערן. איינער איז צוגעגאן זאגט דיין טאטע איז א רב צו א רעבע? זאגט ער ניין מיין טאטע שטייט אין א גראסערי סטאר. עניוועי, למעשה ער איז ארויסגעקומען און ס'איז געקומען ס'איז דא פעיפערס. דעמאלטס ווען דער משה מנחם האט אים מאלעסטעט איז דא פעיפערס אז מ'האט אים געטראגן אויף ניו סיטי אין א צו א דאקטער, סקווער האט באצאלט גרויס געלט פארן דאקטער אז זיי זאלן פארדרייען די פיילס און זאלן אים געבן מעדיקעישן, מ'האט אים געגעבן מעדיקעישן וואס פון דעם קען מען טאקע משוגע ווערן, בפרט נאך אז א מענטש ברויך עס נישט, דאס איז סקווער, זאל מען הרג'ענען יעדן אבי די רבי זאל בלייבן מיטן קרוין. מ'דארף אראפנעמען דעם רעבן דעם קרוין און געבן א שטויס פון אונטער ער זאל פליען, האט עטס א נארמאל שטעטל. ער געט דאך ענק נישט אומזינסט די פראפערטי, עטס צאלט דאך בלוטיג געלט פאר דעם. נעמט'ס דעם רויטן חי' און ווערט'ס אים פטור. ווען דער רויטער חי' וועט פייגערן און צומאכן די אויגן וועט עטס האבן אפאר חיות מיט וועם צו קאמפלייען. עניוועי, איז למעשה ער האט גרעדזשועטעד און ער האט געטראפן א דזשאב, ער איז א מענטש! ער איז א מענטש נאך אזא עפיסאוד וואס ער האט דורכגעגאנגען. סאו עניוועי, איז געווען אזוי. דער בחור שרייט אז פון טו או או וואן ביז טו או או סיקס האט ער מיט אים געטון כל מין עבירות שבתורה. יעצט ווען ס'זאל זיין אמת האב איך נישט די ווערטער וואס צו זאגן וואס מ'דארף טון. נאר עטס ווייסט דאך ס'איז נישט אמת. עטס קענט דאך די אלע זאכן. ער שעמט זיך און ער וויל ווייזן פארוואס ער איז אוועקגעגאנגען. עטס קענט דאך די אלע מעשים. נאר טאמער איז עס נישט אמת זאלט איר וויסן איז גענוג ביטער דער מצב. ווייל. דער טויבנפעלד משה מנחם איז געווען אמאל א מלמד אין סקווער, ער איז היינט דער משמרת הצניעות פאר די בחורים, פאר די אינגעלייט, פאר די מיידלעך, פאר די ווייבלעך, ער איז אלעס, ער איז עווריטינג דעט יו קען טינק אף, און ער איז דעם רבינ'ס נאנטער מענטש, ס'וואלט זייער שוין נישט שווער געווען צו זאגן אז דער רבי חזיר'ט ארום מיט אים אויך, און ער אמאל האט גע'חזיר'ט מיט'ן רבין, נאר היינט זענען זיי ביידע עלטער האבן זיי זיך אריינגעלאזט אין קינדער. א צוויי וואכן צוריק האט מיר איינער געזאגט ער קען נישט נעמען אחריות ווייל ער איז געווען דעמאלטס א יונג יונגל, נאר ער שרייט קלאר, קוואוט אן קוואוט, אז בשעת אין הערשי האט אים אריינגענומען צום רעבן אין שטוב צו מאכן מיט משכב זכר און צו שפילן זיך מיט אים, נאקעטערהייט, איז דער רבי דארט, ער זאגט איך קען נישט דערויף שווערן ווייל איך בין געווען דעמאלטס א יונגל פון פינף זעקס יאר, אבער אויף אזויפיל געדענק איך, און ער איז אויך צומישט, ער גייט פאר טערעפי, איך האב אים געשיקט אליין צו גיין פאר מעדיקעישן. כ'מיין קיין דאקטער. און סקווער האט אנגעהויבן צו זאגן זיין טאטן, עי, דיין זון איז א סקיצאפרעניק, ער רעדט זיך איין זאכן, קיינער איז נישט קיין סקיצאפרעניק. עטס האטס א האנט אין די אלע חזיריי. באט עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער. יעצט דא איז געשען א מורא'דיגע זאך, וואס סקווער האט געוואלט דא באהאלטן די גאנצע זאך, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט ווען דאס קומט ארויס פארט זיי זייער נישט גוט, האבן זיי זיך מיישב געווען אז זיי גייען אויף אן אנדערן ריכטונג. וואסערע ריכטונג זענען זיי געגאנגען? זיי האבן געבעטן זאגארווי מיט די גאנצע חברה אז מען זאל די גאנצע קעיס ווי מען זאגט מען זאל עס טרייען צו עוואוידן בפרט פון די מידיע מען זאל זעהן וואס מען קען טון דאס צו באהאלטן. יעצט אים האט מען ארעסטעד בערך א האלב יאר צוריק אין דזשעניוערי האט מען אים ארעסטעד יעצט ווי עטס ווייסט איז שוין אינמיטן דזשון. יעצט הערשט האט מען אים אינדייטעד ווייל זיי האבן געארבעט אויף דעם בחור ער זאל נישט קומען פאראויס מען האט אים געאפערט געלט אזוי ווי מען האט דעם ס'איז געווען איינער קרענצלער ער האט געזאגט ער גייט זאגן וואס די רבי האט מיט אים געטון און אז די רבי האט נישט געלאזט מען זאל קומען פאראויס קיצור מען האט אים אפגעקויפט פאר דריי הונדערט טויזענט דאלער הי דיסעפירד זיי האבן אים אויך געוואלט געבן געלט און ער שרייט איך ברויך נישט דיין געלט איך וויל יושר און ער שרייט אז מיט אים גייען זיך מיטשלעפן נאך אפאר בחורים אויך איז במילא.
דאס איז קודם איז עס א מורא'דיגע געווינס ווייל אונז ארבעט מען שווער אויף יעדן קעיס עטס ווייסט נישט וואסארא כוחות מען לייגט אריין, ווען נישט דאס וואלט עס אוועק געפלויגן אין די לופט. און נאכדעם אפילו מיט טאמסאנס אפיס אונז גייען מיר כסדר מיט די צייטונג, היינט איז אויך געווען א מיטינג מיט די צייטונג, די טיימס, די פעיפערס, יעדער, ער האט שוין געמוזט ארויסווארפן נאך איינעם, דער סוף גייט ער ארויסווארפן די אלע אידישע מענטשן וואס האבן אים פארפירט, אבער איך האב געזאגט עס וועט שוין זיין צו שפעט, די דעמעדזש איז דאן סאו מאטש. אז ס'איז ממש אנבעליוועבל, האסט געלאזט וואקן א מענטש ווי מאליק? כ'האב געזאגט האסט געלאזט וואקן שניצלער פארשטיי איך, האסט דיך געקענט ארויסדרייען, ס'איז געווען א בארדערליין קוועסטשען, אקעי, מ'וועט זאגן הי סעד, שי סעד, הגם איך האב א וויטנעס, איך הער אז דו האסט עס געטון, אבער איך וויל דיך פרעגן א שאלה. איך וויל דיך פרעגן, וויאזוי האט מאליק געוואקט? דעם קעיס האפט מען אונז אז די fbi גייט עפענען. א מענטש וואס מ'האט אים געזעהן אריינגיין אויף וואשינגטאן סטריט מיט זעקס בחורים אין א האטעל וואס וואס האט איין בעדרום מיט צוויי בעטן. ס'איז דאך דא עקס רעיטעד מאוויס וואס זיי אדווערטייזן אז זיי האבן דאס. און ער איז געזעסן דארטן אפאר שעה מיט די בחורים. וויאזוי איז דאס אז מ'האט גענומען נאר איין בחור און די אנדערע פינף זענען נישט געקומען פאראויס? זיי זענען יא געקומען, מען לאט נישט קומען, און נאכדעם אפילו ווען מען לאט יא קומען און ער קומט שוין פאראויס עט די באדאם ליין איז מען האט אים געטשארדזשט נאר אז ער האט געטראפן א בחור אין זיין קאר האט ער אים אריינגערופן און ער האט אים געמאכט מציצה בפה, דער בחור וויינט ער האט מיט אים געמאכט משכב זכור ס'טוט מיר נאך היינט וויי אונטן ווי ער האט אריינגעשטיפט אין מיר, דער בחור שרייט איך וויל שטיין אויף טרייעל האט מען עס פארוואסערט. דוב הייקינד, וואלף סאנדער, און דער בעריש פרייליך דרייט זיך שוין דארט, צו גוט! זיי וועלן אים אזוי אריינפירן אין דר'ערד פונקט ווי זיי האבן אריינגעפירט טשארלס היינס. וועמען האט, ווער האט אריינגעפירט טשארלס היינס אין דר'ערד? הענע ווייט מיט אירע שיקט און מיט אירע שקצים. און איך טריי אים דאס מסביר זיין, ער כאפט זיך, נאר וואס ער האט נישט דעם אפיס אין די הענט. ער גייט אויס אין א יאר ארום. פונקט ווי טשארלס היינס היינט, וואטש ענד סי. סאו חזירים, האלטס נאכנישט דעם זיפער אפן, מאכטס עס נאך צו, ביקאוז יור נאט גאוינג טו פאר. יא, און איף ווי געט אוער וועי גייט ברוך מרדכי'ס קעיס אויכעט צוריקקומען, נישט אלס א חזיר, א חזיר האט ער שוין מודה געווען, און ער האט אפגעזעסן זיינע צוויי יאר, נאר פאר אינטימידעיטן וויטנעסעס מיט וויקטימס, וואטש ענד סי, ס'נאך גארנישט געענדיגט, איטס נאט אווער אנטיל איטס אווער. זעסט? טשארלס היינס האט אויך געמיינט ער האט געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט, קוק וויאזוי עס זעהט אויס היינט, מען גייט אים איינזעצן. נײַן און זיבעציק יאהר אלט, א וועטערן, געפירט דעם אפיס איבער צוואַנציק יאר, די בילדינג האט געהייסן אויף זיין נאמען, אלעס גייט מען אראפנעמען, עניוועי, סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער, סאו. טאמער דאס איז געשען, זאלט איר וויסן רבותי, מען דארף רעדן מיט די קינדער און מען דארף וואטשן די קינדער, זאל יעדער זאל זאגן אז אפילו די רב אין שול זאגט אפן, אפילו די רב, אפילו מענדעלע חזר, מענדעלע אמסטערדאמער, זיי אימער ווער, אפילו מענדעלע אין ארץ ישראל, כ'האב אים געזאגט, כ'האב אינפארמעישן, איינער וואס ער זאגט מיר א סקווערער ער האט זיך מיט אים געשפילט אלס בחור, און איך ווייס אז ר' מוישלע גאט מיינס פרעגן וואס טוט זיך מיט זיין זון, צו מען האלט אויף מיין אויג. מ'האט אים אהער געשיקט פאר א ריזן, נישט אז ער זאל ווערן רעבע, כ'האב דעמאלטס נישט געהאלטן אז ער העט אמאל זיין א רעבע. פרעגן מיך די וויזשניצע חסידים ביסט זיכער? ווייל טאמער עס איז אמת גייען מיר אוועק פון אים, זאג איך אים הער אויס, זיכער בין איך נאר אזויפיל וויפיל איך גלייב יענעם וואס ער האט עס מיר פארציילט משיח לפי תומו, און איך ווייס אז ער האט געהאט א שווערע יוגנט ווייל מ'האט אים אוועק געשיקט פון בני ברק פאר וואטעווער ריזן ווייל דארט איז ער א פעדאפיל. סא יעצט וועט מען מאניטערן קלאוסלי דעם קעיס פון טויבנפעלד משה מנחם. אונז האמיר נישט צו א גרויס ווארט ביי זאגארבי, אבער זאגארבי האט שוין היינט מורא, דער לויער וואס האט גענומען זיין ברודערס קעיס האט דעם קעיס הער איך נישט געוואלט נעמען, ווייל ער ווייסט די ספאטלייטס זענען דארט, כ'מיין דו קענסט זיך נישט ארומשפילן יעדן טאג מיטן לאו סיסטעם, מאל כאפט מען א דאלער און מען מאכט א גוט געשעפט און ס'גייט ווייטער, מאל א מענטש מאכט א גניבה און ער הערט אויף, כ'האב שוין גענוג, עניוועי. סאו דעיס איז די נייעס, די נוז ברעיקינג וואס דא גייט פאר. קודם אז מען האט געכאפט משה מנחם טויבנפעלד, דעם נאנטסטן מענטש אין סקווער ביים רבי'ן, און מען האט אים געכאפט מיט מיעסע זאכן א חשבון פון יער טו טאוזנט וואן ביז טו טאוזנט סיקס, און ער בסך הכל פֿינף און פֿופֿציק יאר אלט, און כ'הער נאך יעצט א מלמד אויך אין סקווער. יעצט דער בחור וועם ער האט געטאטשט, ער איז געווען. אין טו-טאוזענט זעקס איז ער געווארן בר מצוה דרײַצן, איז אז מ'נעמט אראפ פון טו-טאוזענט זעקס ביז טו-טאוזענט איין דאס איז א מעשה פון זעקס יאר צו פון פינף יאר, איז ער געווען דעמאלטס א יונגל פון אכט יאר אלט. עטס קענטס ענק פארשטעלן? מ'האט אים נאכנישט געגעבן קיין טשענס ער זאל זיך עפענען די אויגן, ער זאל וויסן וואס א פאפקארן און א פאטעיטא טשיפ איז, וואס א לאליפאפ איז, און מ'האט אים שוין געגעבן אריין א פיניס פון דעם חזיר אין פיסק אריין אז ער זאל וויסן וואס זרע איז, עטס קענטס פארשטיין דאס? און מ'האט אים געגעבן אין הינטן אויכעט א שטופ אריין עס זאל זיך אים אויפרייסן פון הינטן. און נאכדעם האט עטס א פראבלעם אז ער איז נישט אינגאנצן נארמאל, און מ'האט אים געטראגן צו א סייקייטריסט דא צו באקומען אביסל טשונגאם און קענדי, האט מען אים געגעבן אזאלעכע נערוון פילן אז ער זאל אינגאנצן זיין נאקט אוט, ער זאל נישט וויסן וואס ער רעדט, האט מען געזאגט אז דער איז א משוגענער. יעצט טויבנפעלד'ס אטוירני איז דא איינער דזשעראלד דעמאנא, ער זאגט אז די גאנצע זאך איז נישט אמת, פיין, עטס וועט זעהן ווי נישט אמת ס'איז, ווייל ווייל מען סופינען דעם סייקיאטריסט אין ניו סיטי וואס דארט האט סקווער באצאלט געלט, מען זאל עס באהאלטן, אזוי האבן זיי געטון מיט אלע קעיסעס, זיי האבן באצאלט גרויס געלט. דער וואס האט מיר פארציילט פאריגע וואך אז מען האט אים געמאכט משכב זכר ביים רבי'ן אין שטוב און ער ער האלט אז די רבי האט דארט געזעסן ער זאגט ער געדענקט נישט אויף פונקטליך ווייל ער איז געווען גאר קליין דעמאלטס ער איז אויך צורודערט און צומישט האט ער מיר געזאגט מען האט אים גראד געטראגן צו א דאקטער די דאקטער האט אים געגעבן סקיזאפרעניק מעדעצינען אז ער איז צומישט ווייל ער האט געזען דעם רבי'ן ביים טיש און דאס וואס ער האט געזען דעם דעם רבי'ן דארטן אין דעם צימער אינעם רבי'נס הויז אינעם צימער דארטן ווי דער

דען די מעקסימום אוו סעווען יערס טויבענפעלד פעיסעס ענד זוגיבי ריקארדעד די פראסעקיושען אוו חסידיק סעקס אפענדערס איז קאנסידערט פור. ברוך השם ער וועקט זיך אויף, איך זאג ענק ס'פארט ס'פארט א מחיה האלטס נאר די ערווה אין די טאש נישט ביי יענעם. יעצט די בלאגערס שרייבן נישט ער איז דער שולד אים דארף מען גארנישט טוהן מען דארף נעמען דוד טווערסקי פארן גיין הייסן פארברענען מענטשן און מען דארף אים אריינשפארן אין דזשעיל אויף אייביג. און יעדער פרעגט אויב ער האט עס געטון פאר איין יונגל אין א משך פון פינף יאר, עה, ווער ווייסט פאר וויפיל נאך יונגלעך ער האט עס געטון. סקווער האט א היסטערי, זיי האבן דעם בוקסבוים, זיי האבן דעם שמש אייזענבאך, און זיי האבן נאך צענדליגע, ווער ווייסט וועם ער האט נאך דארטן אלס אין דער ערד געלייגט. און זיי זאגן אז הערשל זיין ברודער וואס ער איז דרײַ און דרײַסיק, וואס ער האט געווען יארן לאנג א מלמד אין סקווערע חדר,

סאו יעצט גייען די צייטונגען זייער שטארק וואטשן ביקאוז וואן דעי אונז האנדלען מיר מיט די פעדס זיי זאלן אריינקומען זעמיר יעצט געוואויר געווארן אסאך זאכן אז מען האט געגעבן ברוך מרדכי'ן אזאלעכע דיעלס אז ער קען פליעדן אז ער האט נאר געמאכט מציצה בפה מיט אלעם ס'דא לאוס וואס די פעדערל פארלאנגט פון די סטעיט און דאס האט געווייעלעיטעט אסאך פון די לאוס דעי דזשאסט גאט עוועי וויט איט ווייל ס'איז געווען א אפיס וואס קודם איז עס געווען פול אוו קאראפשען מיט היינס און נאכדעם מיט טאמס איז אן אפיס וואס ער ווייסט נאך נישט וואס טוט זיך מיט באט ס'גייט נאך ס'וועט זיך נאך אנטוויקלען נישט געזארגט רבותי דער אייבערשטער איז נאך אלץ מיט אונז און ער וויל מ'זאל וואטשן די קינדער שוין דאס איז נאר געווען דער אנהייב יעצט וועל איך צוגיין וואס ס'גייט זיין דעם זומער. אונז מוז מיר צוטיילן דעם שיעור אויף יעדע זאך דבר דבור על אופניו קודם דארף מען זען אזוי ס'דא מענטשן. וואס זענען דא אין שטאט וואס זיי בלייבן דא סיי די מאן סיי די פרוי, נאכדעם איז דא מענטשן וואס זיי פארקן די ווייבער אין קאנטרי א גאנצע וואך און זיי זענען דא א גאנצע וואך, נאכדעם איז דא אזאלכע וואס זיי פארן ביידע אוועק אינאיינעם, וואס דאס איז די בעסטע זאך, נאכדעם איז דא אזאלכע. וואס האבן שטיבער מיט קינדער. יעצט סיי די וואס בלייבן דא האבן א פראבלעם צו וואטשן די קינדער און סיי די וואס פארן אין קעמפ דארפן וואטשן די קינדער. יעצט לאמיר אנהייבן צו צעלייגן יעדע זאך. אויב דו בלייבסט דא מיט דיין מאן זאלסטו וויסן איין זאך. קודם גיי איך יעצט מגלה זיין אזאלעכע סודות וואס עטס האט עס נאך קיינמאל נישט געהערט. דער אמת איז, ביי שמעי בן גרא זאגט דוד המלך, ער האט געשאלטן דוד המלך, זאגט דוד המלך, ניין ניין טוה אים גארנישט ווייל אלוקים, אמר לו קלל, דאס דער אייבערשטער האט געהייסן ער זאל שעלטן, ס'געגאנגען די רבנים, זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, עטס מיינטס די רבנים האבן עס אליינס געטון? דער אייבערשטער האט געוואלט מ'זאל מיך לייגן אין חרם, ווייל ווען דער אייבערשטער וויל נישט געשעהט עס נישט. מ'האט מיך נישט געלייגט אין חרם אויסער בעלזער רב, און צוריקגייענדיג ביז קיין ש"ץ און ספינאזא, קיינעם האט מען נישט געלייגט אין חרם, שטעל דיר פאר וואסערע א יחוס איך בין. און וואסערע יחוס בעלזער רב איז. דען אוודאי האט אויפגעשטעלט אזא כבוד בית בעלז איז די סטרא אחרא אויף אים ברוגז. יעצט פארוואס האט מען מיך געלייגט אין חרם? איך האב עס אויסגעפיגערט. ס'נעמט נישט לאנג. כ'האב געטוהן אן עוולה און איך בין מודה ומתוודה כ'האב געטוהן אן עוולה און איך וויל בעטן ברבים תשובה, כ'טוה תשובה ברבים און איך בעט איבער דעם אייבערשטן און איך בעט איבער די אלע וועמען כ'האב געטוהן אן עוולה צו אים. מיר האט דאס דער אייבישטער צוגעשיקט, ס'איז נישט געווען סתם אזוי, ס'איז לא בחינם הלך זרזיר אצל עורב, עס איז דא א טעם פארוואס דער אייבישטער האט מיך געלייגט אין חרם, נאר וואס, איך דארף עס אויסגעפינען. אז וועסט דיך שטארק אריינלייגן נודע בשערים בעלה זאלסטו וויסן, כל חד וחד לפום משערא דליבא, יעדער וויפיל ער איז זיך משער אין געטליכקייט אזויפיל העלפט אים דער אייבישטער. א מענטש גייט אין די גאס זאל ער רעדן צום אייבערשטן, התבודדות, ער גייט אפילו ווען ער גייט נישט אין א וואלד, אין די גאס, רבונו של עולם טוה איך גוט, טוה איך נישט גוט, רבונו של עולם לייכט מיר אויף מיין אויגן, רבונו של עולם העלף מיר, רבונו של עולם נישט די שקצים די רבנים האבן זיך אויף מיר גענומען, דו האסט דיך אויף מיר גענומען און זאג מיר פארוואס, און דער אייבערשטער האט מיר אויסגעזאגט איך ווייס היינט פונקטליך און איך גיי עס שערן מיט ענק אלע. ווען איך האב אנגעהויבן דעם האטליין, ס'איז געווען פיר פינף וואכן, ס'האט געארבעט, די זעקסטע וואך האב איך געזאגט, בית רחל מיידלעך, זייטס נישט נאאיוו און סטופיד, דיין מאן פייגערט נאך דיר ווען דו ווערסט א נדה, ער ווערט משוגע, ער נעמט זיך ציילן ספירה אינאיינעם מיט דיר, כלל ישראל ציילט אויך ספירה, זיבן וואכן, ער ציילט מיט דיר מיט זיבן טעג, און די פינף ריין נישט ריינע טעג, ער ווערט משוגע, ער פייגערט נאך דיר, עס קען נישט זיין אנדערש, אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן, ער האט גענומען א מענטש, ער האט אים אפגעשניטן אויף העלפט, ס'אזא טרעק. וויאזוי איז דאס געשעהן אז דו קענסט זיצן אין קאנטרי גאנץ זומער ווען ס'איז הייס און די שיקסעס גייען דא אנגעטוהן אזוי נאקעט? וויאזוי איז דאס מעגליך אז ער קען דיך הי קען ריזיסט אז דו זאלסט זיצן אין קאנטרי און ער זאל זיצן דא? און איי וועסטו וועלן זאגן ווייל דו ביסט נישט ריין? ס'איז נישט אמת ווייל ווען דו דארפסט גיין צו טבילה מאנטאג מאכט ער ארעינדזשמענטס אז דאנערשטאג ערב שבת קומט ער ארויס פאר נאכט, און און דינסטאג און מיטוואך הי דאזענט ניד יו, האו איז איט פאסיבל? כ'האב מסביר געווען זאלסט נישט זיין סטופיד, זאלסט וויסן ער זינדיגט ער האט אין די זייט דא אדער א גערלפרענד אדער אין מיין דזשאב אדער האט ער א שכנה אדער האט ער א אידישע אדער האט ער א גרושה, כ'האב ענק שוין געזאגט מען שיקט פלאוערס פאר אלע גרושות גאנץ זומער, מיר האט דערציילט א גרושה קען נישט פטור ווערן יעדער שיקט איר פלאוערס זאגט ער ווען זי זאל וועלן וואוינען מיט יעדן וואס האט איר געשיקט פלאוערס דארף זי האבן זיבעצן שעה יעדע נאכט וואס דא גייט פאר רבותי די וואך איז געווען אין מאנסי א מעשה וואס צוויי אינגעלייט זענען געפארן זיי האבן זיך אפגעשטעלט אין הצלחה אין פארקינג לאט. אום שבת פינעווע נאכמיטאג, און עפעס איינער וואס וואוינט צוויי דריי בלאק אוועק האט עס באמערקט, און זיי האבן באמערקט אז דער אינגערמאן האט עס געזען, זיי געכאפט שנעל אנגעצינדן די קאר און נאכאמאל אוועקגעפארן אויף אן אנדער פלאץ. פרעגט מיך דער אינגערמאן וואס ער זאל טון, זאג איך דו זאלסט גארנישט טון ווייל יענע קענען האבן גאנס, יענע קענען דיר טון כל דבר אסור, גיי אריין צו חיים פלאר מיט דעם כזית'ל, דער כזית האט געמאכט א כזית גדולים פארן רבונו של עולם ר' שמואל זיינוויל גאלד, ער האט א זון חצקל גאלד, גיי אריין צו דעם כזית'לס זון, און זאג אים הער אויס איך האב דאס און דאס געזען ס'איז געשען אין הצלחה זיי האבן א ווידיאו פון אינדרויסן וואס גייט פאר זאלן זיי עס ארויסנעמען אויף דעם קריגן זיי דאך געלט די פרעסערס די חזירים די זויפערס נישט אויף אונטערשרייבן באקומט עטס געלט אונטערשרייבן קעגן מענטשן עטס באקומטס געלט ווייל עטס דארפטס האלטן ארדענונג אין די שטאט. שטעלט זיך אויף ר' מרדכי בצלאל קליין פון לעיקוואוד און ער נעמט זיך רעדן משה בצלאל קליין. ער נעמט זיך רעדן, רבותי מ'דארף מוחה זיין, אין לעיקוואד איז דא חילול שבת, די בחורים זיי פארן ארום, פאר מען גייט עסן די סעודה שבת דארף מען מוחה זיין, דו פערד דו, ער לאכט פון דיר, דו קענסט נישט מוחה זיין, אויב מוחה זיין זאל דער בחור אויף דיר מוחה זיין האסט אים קיינמאל נישט געלערנט די ווארעמקייט פון א שבת, איך ווייס ווען איך בין אויפגעוואקסן איך בין געווען א בחור פון פופצן א האלב יאר האט רבי חיים מאירל געזאגט מען קען נישט פילן א טעם אין שבת אויב מען קען נישט דעם סידורו של שבת אויסענווענדיג, איך. געדענק, יעדער וויזשניצער בחור דעמאלטסצייט האט געקענט דעם סידורו של שבת. אונז האמיר געוואוסט ווען מ'איז צוגעגאנגען צו א לכו נרננו להשם. מ'האט געוואוסט צו וואס מ'גייט, ווי, דאס איז א שבת קודש. ס'האט געקאכט אין יעדן. מ'האט אנגעקוקט דעם איד, דעם אמרי חיים האט מען געקענט זען דעם שבת אויף אים. און נאכדעם ווען איך בין געקומען דא אין אמעריקע, מ'האט אנגעקוקט אונזער הייליגן רעבן דעם דברי יואל ווען ער איז אריינגעקומען צו קידוש, ער האט געהאט די הייליגע צורה מיט די ליפן אזוי, שכינה האט אויף. גערוט, מ'האט זיך געכאפט א שרעק, מ'האט זיך דעם איד, מ'האט מ'האט געציטערט פאר אים, ווייל דער איד האט אין אונז געהארעוועט, ער האט אונז געזאגט וואס דאס איז א שבת און וואס דאס איז קדושת שבת, און ער האט גערעדט, ווען האט דאס א בחור געהערט פון נאכדעם ווען דער אמרי חיים איז אוועק צו נאכדעם ווען דער ווען דער הייליגער דברי יואל איז אוועק, ווען האט דאס א בחור געהערט, א בחור האט געוואוסט שבת קומט מען זיך צוזאם, און מען ווארפט אייער אויף יאסל וואלדמאן און שטיינער אויף די רעבעצן, און דאס איז געווען די פאן. נו, די פאן גייט אויך אוועק ווען דער יונגערמאן האט חתונה, הי איז לוקינג פאר סאמטינג, הי איז קרעיווינג. ווען האט עטץ ענק אראפגעזעצט אמאל זאגן א דרשה? עטס געדארפט אויסהערן מיינע אמאליגע דרשות, איך האב נישט ליידער קיין צייט ווייל איך בין פארנומען, און עטס קענטס נישט צופיל הערן אויך נישט, איך פלעג רעדן וועגן שבת, בחורים האבן מיך אפגעקאלט, געוויינט, מ'האמיר נישט געוויסט דאס איז דאס הייליגקייט פון שבת, איך האב געהאט אכט צו ניין דרשות וועגן שבת. ווי מען ווערט נתרומם נתעלה ווי דער אייבערשטער איז מוחל אלע עבירות, שבת איז א נייע אנפאנג, סאו איז ער ביזי דער קליין פון לעיקוואוד מען זאל מוחל זיין פאר די בחורים, דער בחור דארף אויף דיר מוחל זיין, דו האסט געפרעסן פון הקדש געלט, גענומען פונעם עולם געלט. און דו האסט קיינמאל נישט געלערנט קיין ווארט, דאס בעסטע ווען דו האסט דיר געוואלט מוחל זיין אלע עבירות האסטו גערעדט אביסל און געשאלטן די ציונים האסט געהאלטן אז מיט דעם קומסטו אפ אלעס, דער בחור איז נישט קיין ציוניסט ער וואוינט אין לעיקוואוד ער ווייסט נישט וואס דאס איז ציונות, ווי דו האסט אים געלערנט דאס ווארעמקייט פון א שבת קודש. ביי אונז איז געווען חבורות, יעדן דינסטאג האט ר' מוישעלע געזאגט א דרשה, יעדן דאנערשטאג געווען איינער ר' יודל פעדער האט אונז אריינגעגעבן א ווארעמקייט, דאס איז א טיש מיט א רעבע מיט א שבת קודש, ער האט נישט געבלאפט, ער האט קיינמאל נישט געזאגט רב חיים מאיר פליעט אין הימל, ער איז געווען מיט ביידע פיס געגראונדעט אויף די ערד, מען האט אבער געזען דער איד האט געקאכט ווען ס'איז געקומען א שבת, איך האב געהאט א זכי' דריי יאר האב איך געדאווענט פונקט קעגן אים גאנץ שבת'דיגן דאווענען. דעם שבת'דיגן דאווענען. ס'איז געווען א פענסטער וואס ס'איז אריינגעקומען לופט, שפעטער, שפעטער האט מען ארויפגעלייגט דארט א ווענטילאטער, האט מען געקענט הערן, האסטו געדארפט הערן וויאזוי דער איד האט אראפגעלייגט א אז ישיר משה, געהאט אזא זיסן ניגונ'דל, אז ישיר משה, ס'איז אזוי שיין, און אזא נשמת, ס'איז דאך געווען אלע טעמים. הן הם הן הם און ער האט אביסל זיך פארגלייזט די אויגן און ער האט געקוקט ער האט עפעס געזעהן ווי זעהט מען היינט עפעס יעצט אונז האמיר נישט די גרויסע צדיקים קען מען אבער דערציילן ווער זיי זענען געווען מען קען דערציילן א בחור ווער דער דברי יואל איז געווען דער דער דער שלמה יאנקל געלבמאן זאל האבן א רפואה שלימה האט ארויס געגעבן ביכער פון רבי'ן וואס איך ווייס נישט וויפיל ס'איז אמת און וויפיל נישט אבער וואו רעדט מען נישט דארטן איז ווארעמקייט וואס דער רבי האט געגעבן, מיר האבן דערציילט תלמידים פון רעבין דער רבי האט געזאגט ווען ער האט פארלוירן די ערשטע פרוי זאגט ער איז געווען א לאנגע צייט אליינס זאגט ער דעמאלטס האב איך מיך אפגעפירט מיט אזא קדושה וטהרה אז איך קען ענק נישט פארציילן אפילו און מען רעדט נישט פון האלטן א ניס אויף די שויס אזוי ווי אהרן האט געטון סאו וואס זעהט דער עולם? און אז מען רעדט נישט פון די פריעריגע אויך נישט, איינער האט דאך עמטליך דעקלערירט אז דער דברי יואל האט געגעבן ער געווען א מאכל נבילות וטריפות פאר זיין גאנצע קהילה, דאס עמטליך דעקלערירט, ער האט געזאגט אזוי, אמאהל איז די סוויטע נישט געווען כשר, איך האב געמאכט יעצט א סוויטע מיט דעות. די שייגעץ, די רשע, די טמא'ניק, נישט דער דברי יואל האט געגעבן דאס פלייש נאר דיין טאטע, אויב ס'איז געווען טריפה האט עס דיין טאטע געגעבן, עניוועי סאו האט ער א פראבלעם אז. דער דער האט א פראבלעם אז אין לעיקוואד דרייען זיך די בחורים אין די גאס שבת, זיי טוען נאך ארגער אין בארא פארק מען דערציילט א איד פאר צוויי וואכן צוריק ער איז געווען אויף עיטינטה עוועניו דא א פארק צווישן פיפטי טוירד פיפטי פיפט ערגעץ ער איז אריין ער האט געטראפן פערציג פיפציג בחורים זיצן מען זיצט מען רעדט בחברותא מיטן ביבער היט מיט אלעם מען רייכערט ציגרעטלעך אום שבת און מען טרינקט זיי האבן ביר האבן זיי אלע געהאט ביר און וויסקי.

עכט, מען זאגט אז דער הייליגער אור החיים הקדוש האט נישט געהאט קיין בנים זכרים וועגן דעם, ווייל ער האט אריינגעלייגט זיין גאנצע כח הולדה אין די הייליגע תורה הקדושה, און דאס איז דער הייליגער חיבור פון אור החיים הקדוש, וואו איז מען זאל לערנען דאנערשטאג נאכט צוויי שעה אור החיים הקדוש און אריינלייגן אביסל ווארעמקייט מיט שיינע זאכן פון ספרי תלמידי בעל שם, דאס איז נישט דא, און אין די ליטווישע ישיבה פלעגט אויך זיין די מוסר שמועסן די שיינע, און דאס איז שוין אויך דארטן געווארן שוואך. דערפאר זענען זיי געגאנגען און זיי האבן זיך גענומען ארומרייסן פונקט ווי די חסידים. אמאל האט מען גערודפ'ט דעם דעם חסיד ווייל ער האט געהייסן אן אפיקורס, און היינט רודפ'ן זיי זיך אלע צווישן זיך. עניוועי, סאו צוריק קומען דא צו אונז, וואס האט דער אייבערשטער געוואלט מען זאל מיך לייגן אין חרם? איך וועל ענק זאגן, ווייל איך האב געזאגט אז די די נאאיוו, די נישט אויפגעקלערטע בית רחל מיידל זאל וויסן אז איר מאן גייט זינדיגן. ער ברויך דיך נישט מער. נו, דאס איז געווען א מורא'דיגער פראסק. און דער אמת איז, כ'האב געטון אן עוולה מיט דעם, און איך בין מודה, אז ווייל דאס האט זיי געמאכט זאל מיך לייגן אין חרם, איך בין מודה ס'איז געווען אן עוולה, איך בין מודה כ'האב געמאכט א מיסטעיק, און איך בעט דער אייבערשטער זאל מיר מוחל זיין, כ'האב געמאכט א מיסטעיק, כ'האב געדארפט זאגן אין די זעלבע צייט פאר דעם. נאיוון פרומען נארישן סאטמארע בחור אז דיין ווייב איז אויך אזוינע און דאס האב איך נישט געטון וועגן דעם האט מיך דער אייבערשטער געשטראפט ווייל מיט דעם וואס דו האסט געזאגט פארן מיידל אז דער מאן לויפט ארום האסטו נישט מתקן געווען נאר א האלבן פראבלעם דאס אז דו האסט נישט אויסגעזאגט פארן יונגערמאן אז דיין ווייב איז אזוינע אין קאנטרי דאס איז א מורא'דיגער פראבלעם? כ'האב פונקט היינט געטראפן א יונגערמאן, ער הייסט משה מיילעך שניצלער, כ'האב אים פונקט היינט געטראפן, שוין נישט געזען א יאר, ער איז א חתן געווארן, כ'האב אים געשריבן מזל טוב, אבער כ'האב נישט געזען שוין א יאר. איך בין ארויסגעפארן נעמען א קאר אין ליבערטי ווי ער איז געווען אן עידזשענט פאר קאר רענטעלס, ס'איז פאר הערץ. האט מיר דערציילט א גוי, און ער האט עס געהערט, א זומער האט ער געהאט א ווייבל מיט זעקס קינדער אין עפעס א באנגעלא, און זי פלעגט קומען דא ארומהענגען און ער פלעגט מיט איר אויסגיין און זי בועל זיין יעדע נאכט. פרעג איך דעם, און דו האסט דיך פראטעקטעד זאלסט נישט מאכן מיט איר א בעיבי? זאגט ער, נא, דעטס נאט מיי פראבלעם, דעטס האר פראבלעם. ער וויל זיך ענדזשויען פולי, ער דארף נישט האבן אזא גומי זאל זיין א חציצה צווישן זיי. איך קען נישט קיין נאמען, איך האב נישט קיין פראבלעם. כ'האב די וואך דערציילט א מעשה פון א עי מיט א בי מיט צוויי מאלעסטערס, יעדער קאלט מיך אן, יעדער ווייסט דעם נאמען, ס'איז נישט קיין סוד, איך זאג ענק נישט קיין ליגנט, איך רעד צו ענק ווייל אין ענקער שלחן ערוך הייסט עס מנבלות, ביי מיר הייסט עס די יסודות דקדושה. למעשה דער גוי האט פארציילט, זי איז איהם נאכגעלאפן, א אידישע טאכטער, זעהט אויס דער מאן איז א משבת לשבת איד, געזעסן אין די שטאט, יעצט איי וואס איז דער אייבישטער אזוי ברוגז געווען אז כ'האב געזאגט וועגן די מיידלעך אז זיי זאלן וויסן די מענער לויפן ארום און כ'האב נישט געזאגט פאר די מענער אז די פרויען לויפן ארום? די תירוץ איז זייער פשוט ענק זאלטס וויסן איטס ע מענס ווארלד דאס האב איך ענק שוין געזאגט אסאך מאל די הלכה זאגט אויכעט א פרוי איז מער צניעות'דיג און זי מוז זיין מער ריסטריקטעד נישט ווייל חלילה איינער איז ברוגז אויף פרויען נאר ווייל די פרוי געט בירט און ממילא זי געט בירט דארף מען וויסען פון וועמען דאס קינד איז ווייל ס'מוז זיין למשפחותם לבית אבותם יעצט כ'האב זייער ווייניג אויפגעטוהן מיט דעם וואס כ'האב אויסגעזאגט די פרוי אדער די מאן לויפט ארום ווייל אפילו ווען דער מאן לויפט ארום איז ער נאר בוגד צווישען זיך און צווישען אייבערשטן. אבער ווען די פרוי לויפט ארום איז זי בוגד צווישן זיך און דעם אייבערשטן מיט איר מאן ווייל זי טאר מיט אים מער נישט וואוינען, זי מוז זיך גט'ן, און אז איך האב נישט אויסגעזאגט פאר כלל ישראל אז די פרויען זינדיגן אין קאנטרי און קיינער האט זיך נישט געגט איז עס געווען מיין עבירה, האט דער אייבערשטער געזאגט איך וועל דיך לייגן אין חרם, איך האב מיך אויפגעוועקט, איך האב געכאפט וואס דער חרם איז אלל עבאוט און יעצט גיי איך ענק זאגן, רבותי איך זאג עס יעדעס יאר, ס'איז נישט די ערשטע יאר. רבותי, פונקט ווי דו לויפסט ארום דא אין א שווים קלאב אין קווינס, זעקס שטאק הויעך, מען גייט נוד בעידינג, סיי מענער סיי פרויען, ס'איז געמיקסט, ס'איז אלץ דעם גאלאנטער חזר צו פארדאנקען ווייל ער האט נישט געלאזט מען זאל מאכן דא אין די וויי א שווימינג פלאץ, ווייל משמרת הצניעות האט אנגעדרייט. זיי גייען, ס'איז דא דא זומער איז דא א זעקס שטאקעדיגע פלאץ אין קווינס ווי מען גייט נוד בעידינג, מענער און פרויען מיקסט. און ס'איז דארטן דא יעדע נאכט פערציג פופציג יונגעלייט. איך באקום די מעסעדזש פון די אלע וואס זיי גייען. פונקט אזוי זאלט איר וויסן איז דא אזאלעכע קלאבס און ס'איז דא אזאלעכע מאווי האוזעס און ס'איז דא אזאלעכע פעלדער דומיא דבקעה ווי דיין פרוי טרעפט זיך דארטן מיט א יונגערמאן אדער מיט עפעס א פילאפינא אדער מיט א פראקאטשינא מקאמינא די רבינא ס'איז דא רבנים אויכעט די רבנים זענען דארט עטס פארגעסט די רבנים זיצן דארט א גאנצן זומער. און זיי טוען דארט אפ דעם זעלבן זנות וואס דו טוסט אפ דא. און וויבאלד איך האב ענק דאס נישט געזאגט דעם ערשטן מאל, איז זיך מיר געקומען אז איך זאל זיין אין חרם. אבער נאכדעם האב איך עס פארראכטן. איך זאג ענק, דו טארסט נישט לאזן דיין מאן זאל אליינס דא און דו זאלסט פארן אין קאנטרי. און די זעלבע טארסטו נישט לאזן דארט דיין ווייב. מען דארף טון אזוי ווי אין יוראפ. אין יוראפ איז דא צוויי וואכן וועקעישאן. פארט מען מיטן ווייב מיט אלע קינדער, מען פארט פון לאנדן אויף איירלענד, מען פארט פון לאנדן אויף אנדערע פלעצער, פארטס געזונטערהייט, אינדזשוי יור סעלף, עטס פארשטייטס, איך בין נישט דער צודרייטער רב וואס זאגט מען טאר נישט מען טאר נישט דער ראשית חכמה, דער ראשית חכמה איז זייער הייליג, אבער די היינטיגע אינגעלייט מוזן מאכן א יוניטי מיט זייערע ווייבער, ווייל ווען נישט זינדיגן. זעמיר זייער צופרידן אז ס'איז נאר מיט דיין ווייב. איך זאג זיי די אינגעלייט, וויפיל מאל א וואך און זיי זענען קראנק נאך די ווייבער, זיי מוזן עס האבן, זאג איך, וויפיל מאל א וואך? יעדע וואך. ווילאנג דו פילסט דו ברויכסט עס, אוואדע נאר ווען ס'איז ריין. הייב נישט אן וויפיל מאל א וואך ווען, נאר די זאכן איז נישט וואס ס'מאכט עניני קדושה, עניני קדושה איז זאלסט נישט קוקן אויף אנדערע, זאלסט נישט רעדן צו אנדערע, און זאלסט נישט טאטשן אנדערע. ווען נחמיה וועבערמאן וואלט געוואוינט מיט זיין ווייב יעדע נאכט וואלט וואלט מיסיס קרויס נישט געווען זיין וויקטעם. אפשר ס'וואלט יא געווען איין מאל א חודש צו צוויי מאל א חודש וואס זיין ווייב איז נישט ריין, אבער נארמאל וועסטעך נישט גיין וואוינען בחיקו של אחשורוש און נאכדעם בחיקו של מרדכי. דאס איז געווען די פראבלעם, כ'האב נישט געזאגט צו ביידע, יעצט רעד איך צו ביידע, צו די פרומע אינגעלייט און צו די בעלעבאטישע אינגעלייט, און צו פון די פאר די פרומע פרויען און פאר די בעלעבאטישע. נישט ווייל דיין פרוי גייט אנגעטוען אינגאנצן צוגעדעקט צו כדומה מיינט עס אז זי האט נישט קיין יצר הרע און זי מעג האבן צו דיר און אז דו געסט עס איר נישט עט זי גיין צו אן אנדערן און מיט דעם איז עט דער אייבערשטער מוחל זיין דעם חרם. דאס איז געווען דער חרם פארוואס איך האב באקומען עס ווייל איך האב געמוזט רעדן פון ביידע צדדים. סא יעצט לאמיר זען אזוי אז דו האסט דא דיין ווייב. זאלסטו מאכן זיכער אז דיין מאן קומט אהיים יעדע נאכט באצייטנס, נישט איך האב געגאנגען צו א שיעור, איך בין געפארן, איך האב געטון און געמאכט. ער גייט נישט אין ערגעץ, ער גייט ווי מען טאר נישט. אין מעקגינעס בולעווארד איז דא גענוג פלעצער ווי מען גייט געמבלינג, אויבן געמבלט מען, אונטן איז א טונקעלע רום און מען מאכט דארט זנות. ס'איז דא דא די אלע פאבס, די אלע ווי מען געט צו טרינקען, ווען איך פלעג דאווענען אויף נארט פינף אין חב"ד האב איך געטראפן אמאל א יונגער בחור פון זעכצן האט ארויסגעוואקט פון. סאוט פֿיר און דריגס עוו. און איך בין צוגעגאנגען צו אים איך האב אים געפרעגט ווי קומסטו דא אריינצוגיין אום שבת איז ער ארויסגעקומען שבת נאכמיטאג האט ער אנגעהויבן צו וויינען דעמאלטס אז ער איז א פגוע פון סאטמארע חדר דער און דער האט אים געטאטשט ער האט אים אהערגעברענגט ער האט אים געוויזן וואס דאס איז עקס רעיטעד ווידיאוס און איך בין געגאנגען צו זיין טאטן איך האב אים געזאגט גיי מיט אים פאר העלפ אפאר וואכן צוריק טרעף איך אים אין בארא פארק פרעגט ער דו געדענקסט מיך זאג איך אים ניין איך געדענק דיך נישט איך ווייס נישט ווער דו ביסט. זאגט ער דו האסט מיין זון געראטעוועט באצייטנס, איך דאנק דיר ברוך השם חתונה געהאט און ער פירט א אידישע שטוב, און אזוי וואלט מען געקענט מאכן טויזענטער משפחות, נאר וואס קיינער וויל נישט אז מען זאל וויסן, מען זאל באהאלטן, באהאלט, באהאלט, באהאלט ביז עס נאכדעם פלאצט. סאו דער קליין, בצלאל קליין, וויל גיין פראטעסטירן אויף די בחורים, איך האלט אלע בחורים זאלן זיך צאמנעמען און זאלן פראטעסטירן אויף די ראשי ישיבות, איך וויל בכלל זאגן א זאך, יעדער מענטש וואס האט א ביזנעס שטעלט אראפ ארבייטער, ער ווייסט אבער וויפיל יעדער ארבייטער קאסט אים, און וויפיל יעדער ארבייטער ברענגט אים אריין. ביי אונז איז דאס נישט דא. אהרן האט א ישיבה און ער פירט שוין אפ בחורים דרייסיג יאר פון אידישן וועג און ער פארלירט אין די טויזענטער בחורים. קיינער האט זיך קיינמאל נישט אפשטעלן זאגן וועיט א מינוט, אפי' אינווענטארי ווייז דארף מען דעם מענטש ארויסווארפן. ער איז גארנישט, ער זאל טאנצען בר יוחאי, ער זאל צינדען הדלקות, מען דארף ארייננעמען א נארמאלן ראש ישיבה זאל אריינברענגען אין די בחורים עפעס חיות, יראת שמים, עפעס ווארעמקייט, ס'איז דא דארט אין די כיתה ד', איך ווייס ווי ס'הייסט, זאגט מיר איינער ס'שטינקט פון זרע לבטלה אין אלע צימער, נאר ווילאנג גדליה האט עס צו פארט עס גוט, עטס ווילטס אזא חינוך? אויף דעם האט עטס געשטרעבט? אויף דעם האט ענק דער אייבערשטער געלאזט לעבן פון היטלער'ס וועלט מלחמה ענקערע עלטערן עטס זאלטס ברענגען אזאלעכע קינדער אז מען זאל זיי נישט מחנך זיין אידיש, איף יו לייק איט דעט וועי יו לייק איט. עטס ווייסט אז די ציוניסטישע ישיבות, די מזרחי ישיבות גייען היינט רעכטס, אלע כמעט דרייען זיך צוריק רעכטס אחוץ די משוגעת וואס זיי האבן איינצונעמען די מדינה, זיי לערנען, זיי דאווענען, און זיי טרייען נישט אויס צו גיין מיט מיידלעך נאר ווען מען דארף גיין פאר א דעיט, און אונז כאפט מען יעדעס מיידל אין קרית יואל און מען האט זי גארנישט אויסגעלערנט און מען איז זי בועל און זי ווייסט אפילו נישט אז זי מוז זיך וואטשן זי ווערט פרעגנענט. קוקט וואס פאר א טשעינדזש ס'איז געווארן. אהרן מעג זיין א ראש ישיבה, ער קען זאגן גוטע שיעורים, איך בין מסכים, ער קען פירן א שיינעם טיש, איך בין מסכים, ער קען זיך פארגלייזן די אויגן און קוקן אויף די פיש אזוי ווי דער פעטער האט געטון, מיט אלעם בין איך מסכים. אבער ער מעג פירן א ישיבה? ס'איז דא אזויפיל אפפאל? און די זעלבע איז מיט זלמן לייב'ס ישיבה, זיי זאגן מיר די תלמידים פון זלמן לייב'ן אז ס'איז ארגער ווי דו מיינסט הרב נחום. און אין יעדע ישיבה איז אזוי, סרול האגער, סרול האגער המצרי מעג פירן א מיידל סקול, צו ער מעג פירן א תלמוד תורה? ער איז אליינס א נואף.

דער סיגוטער האט געוואלט ארויסשטעלן דאס יאסעלן, האט ער געזאגט איך האב די שליסל פון חינוך פון רבי'ן. דער סיגוטער האט געזאגט ער געטוישט די גאנצע ישיבה. ס'איז געווען א מיליטער געבויעט פאר דעם רשע דעם סיגוטער אז ער זאל קענען די רעבעצן עוקר מן השורש זיין. דאס אלעס וואס איז געווען געמאכט פאר ציבור האט אים נישט אינטערעסירט גארנישט. ער האט אפגעטארפעט גאנץ אמעריקע מיטן מילמארט פלייש. סאו יעצט אז דו בלייבסט דא מיט דיין ווייב זאלסטו וויסן, די זי מוז דיך וואטשן און דו מוזט איר וואטשן, דער איז נאו טראסט. נאו וועי! און נאכדעם דארפסטו דיך זארגן פאר די קינדער, ס'וועט זיין די אלע חדרים האבן מלמדים וואס האבן נישט קיין דזשאב, שטעל דיר פאר ס'איז דא א תלמוד תורה דא אין וויליאמסבורג וואס האט נישט קיין מלמד פאר זומער, קאלט ער מיך אן צו איך וואלט נישט געוואלט ווערן א סובסטיטוט מלמד, זאג איך אים ביסט משוגע בין דאך אין חרם, זאגט ער ניין מ'וועט עס אראפנעמען אויף צוויי חדשים, אונז האמער ממש נישט קיין נארמאלע מלמדים, ווער קומט זיך שטעלן צו זיין א מלמד? ממה נפשך, ווי איז ער א גאנץ יאר אויב ער איז א גוטער מלמד? און. די אלע חברה זענען ווי מען זאגט לא יצלח'ניקעס און מאמע מה יעשה הבן'ניקעס, ס'איז ממש איז א שרעק, דו'ס מוזן וואטשן דיינע קינדער ממש אנבעליוועבל, און איך האב ענק געזאגט די אנלי וועי טו וואטש יו טאלק אבאוט סעקשועל אביוז אפענלי וואס דאס הייסט די רעקטעם און וואס דאס הייסט די פינעס און וואס דאס איז די מויל און וואס מען טוט אלץ און וואס דאס הייסט מעסטרעבעישען און וואס דאס הייסט מען טאר זיך נישט אנרירן און וואס דאס הייסט הוצאה ביד און הוצאה ברגל. די אלע זאכן מוזטו אנהייבן צו לערנען, און אז דו'ס נישט לערנען, עט אים ברוך מרדכי וחביריו אויסלערנען, נישט געזארגט, זיי זענען גוטע מחנכים, נאר זיי זאגן נישט וואס דאס איז, זיי ווייזן, און דו דארפסט אויסלערנען די קינדער זאלן נישט ווערן פארכאפט מיט קיינעם, איך האב ענק דערציילט פאריגע וואך, פאר צוויי וואכן צוריק, מיך אפגעקאלט איינער פון א בית מדרש וואס די מרעבע, די רבי, די רב אין בית מדרש איז זיבן יאר, זיין זון איז זיבן יאר אלט, און ער האט פיר יעריגע קינדער אויסגעלערנט מעסטרעבעישן, און ער געהייסן א מיידל פון זיבן זי זאל וואטשען טאמער איינער קומט אראפ זאל ער מודיע זיין, און די טאטע זאגט יא כ'ווייס מיין זון האט א פראבלעם, דערווייל האט ער אפגעהארגעט די גאנצע שיל, סאיז בעסער קיינמאל אין קיין שיל נישט צו גיין ווי צו גיין אין אזא שיל. און כהאב ענק געזאגט פון אנפאנג האט מען נאר גערעדט וועגן מלמדים טאטשן קינדער היינט דארף מען אנהייבן צו רעדן וועגן עלטערע בחורים טאטשן יונגערע בחורים צו יונגערע בחורים טאטשן קינדער און אויך קינדער צווישן זיך, דו מוזט אויסלערנען דיין קינד, נאובאדי אפילו דיין בעסטער חבר איז נאט סופאוזד טו טאטש יו, און איך האב הנאה געהערט אין באיאן האט יענער מלמד געוויזן ווי מען טאר נישט טאטשן, זיך אנגערירט דארטן ביי די ערוה און געוויזן דא טאר מען נישט טאטשן, און דעם אחור האט ער געוויזן דא טאר קיינער נישט טאטשן און קיינער טאר זיך נישט אריין שטופן אין דיר און קיינער טאר נישט שטופן זיין פינגער דארט. זעהר גוט האט ער געטוהן, איך האב הנאה אז באיאן טוט זיך ארויפארבעטן, איך ווייס ס'איז דא איינער א באיאנער, ער האט מיר פארציילט אז ס'איז געווען אין די צייט, ס'איז געווען נאך פאר די רבי איז געווארן רבי, דעמאלטס יאר איז עס געווען מ ה דאכט זיך מיר צענווירט איז אוועק, זאגט ער ס'איז געווען א מגיד שיעור אין ישיבה אין ירושלים וואס האט אפן געטאטשט אין די ישיבה די בחורים, ביז איין בחור האט זיך אויפגערעגט, דאס גייט צוריק אסאך יארן נאך פאר מיין האטליין, און ער איז צוגעגאנגען הויעך אינמיטן בית מדרש צו אים, ער האט אים געזאגט, דו חזיר אז דו וועסט נישט ארויסגיין פון דא וועל איך דיך ארויסטראגן, ער איז געווען א. שיעור און ער איז ארויס, און היינט הער איך מ'האט מיר געזאגט דעם נאמען, ער איז מטמא קינדער אין ירושלים כלחוך השור. נאר וואס, ער האט זיך א משמרת הצניעות, סאפראנאוויטש ער וועט נעמען קער. לצים וואס איר זענט חנן האט געשריבן א בריוו אין צייטונגען אז ער האט קיינמאל מיר נישט געזאגט אז מיין האטליין איז גוט, איך האב דען אמאל גענוצט דיין נאמען? איך האלט דאך עטס זענט די גרעסטע מנובלים, ווי לאנג דער זופניק שוויץ איז אפען זאלט איר צו מיר נישט רעדן פון ציונות און פון קדושה. ווייל ס'איז אלץ בלאף וואס איר רעדט, עטס זאלטס רעדן פון איין זאך, פונעם שוויץ באד מוז זיין צוגעמאכט. איז דער אינגערמאן וואס האט מיר דערציילט די אלע זאכן, ער האט מיר געגעבן א צייטונג, כ'האב די נאמען ווער ס'האט עס געשריבן, כ'האב דעם צייטונג, דעם דאטום פעלט, שטייט דארטן אז ס'איז געווען אן אַכט און אַכציק יעריגער איד פון באיאן א רב ביי די עדה החרדית, און ס'פלעגן צו אים אהיים קומען פרויען פרעגן שאלות, ס'פלעגט זיי מטמא זיין, ס'פלעגן קומען קינדער פרעגן שאלות, אמאל האט מען דאך געשיקט קינדער פרעגן שאלות אויף א פיפיקל, אויף א פליגל, אויף די אלע זאכן, און ער האט מטמא געווען קינדער, די סוף איז געווען איין מאמע האט עס נישט געוואלט נעמען און זי האט אים איינגעזעצט עיטי עיט יעארס אלד פון די חשובסטע ביאנער חסידים, איך וויל נאר יעצט שרייבן א בריוו פארן צייטונג ווייל דער שרייבער שרייבט מאת פון דעם שרייבער, וויל איך אז ער זאל מיר שיקן פונקטליך דעם כתבה וועלכן טאג ס'איז געווען ווייל ס'זעט אויס עס איז אלט מסתם צוואנציג יאר זיכער, פינף און צוואנציג יאר. און גראדע ווייס איך פון דעם רב וואס ער איז געווען ביי די עדה וואס האט מטמא געווען פרויען מיט אלעם, דער חזון איש האט אים געווארנט, ער האט זיך פורש געווען פון זיין פרוי יארן, דער חזון איש האט געווארנט טוה עס נישט ווייל דו וועסט באצאלן א פרייז דער בעל דבר וועט זיך נוקם זיין אויף דער עלטער און דו וועסט נישט האבן קיין כח דיך צו שלאגן, ער האט מטמא געווען הונדערטער בחורים אין אלע מקוואות ביז דער תולדות אהרן רבי האט געזאגט מען גייט צאמרופן אסיפה ביי. די עדה, און ער האט געמיינט מען קומט פרעגן א שווערע שאלה, און דער תולדות אהרן רבי האט אים געזאגט אז דו וועסט נישט פארלאזן די עדה וועט מען דיך ארויס טראגן מיט שלעק, סא דאס איז אן אנדערע, ס'איז נישט דער אַכט און אַכציק יעריגער, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ס'שטייט אין צייטונגען פון די חשובע באיאן, און דער וואס האט מטמא געווען אין באיאן וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן דאס איז אויך געווען דעמאלטס און צענווירט האט נאך געלעבט, כ'מיין אז דער רבי דער היינטיגער נאכנישט געווען רבי. אבער ס'איז נישט וויכטיג. איך בין געווען אין ארץ ישראל האב איך באפוילן א מעסעדזש פאר אים זאלסט וויסן ס'איז דא איינער וואס ס'וויל די ישיבה סוען יעצט ער איז געווען א תלמיד אים האט ער מאלעסטעט דארט סאו קיינעם קען מען נישט טראסטן און יעצט איז אזוי דארפסט אבאכט געבן דא אויף די קינדער טאמער זענט עטץ ביידע דא און דער מאן דארף נאכקוקן די פרוי און די פרוי דארף נאכקוקן די מאן. און נאכדעם איז אזוי, טאמער שיקסטו ארויס די קינדער אין קעמפ, זאלסטו מאכן זיכער אז די קעמפ האט אזא זאך אז ס'האט טעלעפאנס איבעראל מען זאל קענען קאלן נײַן וואן וואן, די קעמפ מוז דיר אונטערשרייבן אז זיי זענען נישט אקעגן און זיי ווילן לאזן מען זאל קאלן נײַן וואן וואן, קעמפ דארא גאלדען האט יעצט א מיליאן דאלער א לאו סוט פשוט ווייל איינער האט נישט געלאזט אז מען זאל רופן די פאליס, א קאונסלער. ס'עט זיך אנהייבן ביי ענק אויך די לאוסוטס, דאונט טינק איטס גאנע סטעי לייק דיס. סאו דאס זאלט עטס פארשטיין, עטס עטס נאכדעם מאכן יענעם ענג, עטס עטס ארויסווארפן די קינדער פון די ישיבות, ס'עט שוין נישט גיין אזוי, ווייל מ'עט נעמען קער פון דעם אויך. סאו מאך זיכער די שיקסט דיין קינד אין א קעמפ, און מאך זיכער אז די זאגסט אים אן אלעס, כ'עט דיר זאגן פארוואס, ס'איז דא דא דער יצחק ראזענבערג מיטן ברודער דער פון די לאמבער, זיי האבן איין ברודער, וואס אים האט מען ארויסגעווארפן פון סאטמאר האט אים נישט געוואלט נעמען ווייל ער האט מטמא געווען קינדער עפעס אפאר יאר צוריק צעהלים האט אים גענומען פאר אפאר טאלער ווייל ער האט אפאר טאלער און ער האט מטמא געווען אין צעהלים יעדעס יונגל סאו האו דו יו רילי נאו ווער ס'קומט אין אן אנדערע קעמפ און פארוואס ער קומט דארט צו ווייל מ'נעמט אים נישט אן צו פאר וואטעווער ריזען. די אלע זאכן דארפסטו זייער זייער שטארק וואטשן, און די קענסט נישט וואטשן, ווייל מען קען ארייננעמען די לעצטע מינוט איינעם, אבער דיין קינד זאל זיין אימיונד, עניבאדי טאטשעס אים זאל ער מאכן קולות און זאל איבערקערן די קעמפ. איי די זארגסט דיך אז מען טאר נישט מסר'ן? ס'איז דאך נישט קיין מסירה אויך נישט, שטעל דיר פאר אז אין באבובער קעמפ איז אריין געקומען פאר א יאר צו פאר צוויי יאר איינער פון גאלדען טעסט וואס ער איז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער און ער האט זיך געדרייט צוואַנציק מינוט אין א קעמפ, און צוויי קינדער ווייסט מען וואס ער האט מטמא געווען און קיינער נישט געקומען פאראויס, און וואס האסטו מורא דאס יענעם איינזעצן, זעסט זעסט דאך מען זעצט נישט איין עניוועי, ניין ס'איז נאר א דזשאוק ווייל די סוף גייט עס פלאצען, די אלע שייגעץ די גייט פלאצען. דער באבובער רב מיינט ער געטוהן א חכמה ער ווייסט נישט וויפיל פרעסטידזש ער איז געפאלן מיט דעם ער האט נישט קיין השגה. יעצט נאכדעם נאך א זאך. ווען דו האסט שוין מסודר דיינע קינדער, זאלסטו גיין יעדע צוויי וואכן זיי וויזיטן, און קאל זיי יעדע פאר טעג, און מאך זיכער אז דו פרעגסט זיי צו איינער טאטשט דיך צו נישט. אונז לעבן מיר דא אין א זו, און אונז האבן אזויפיל צובראכענע משפחות, גע'גט'ע עלטערן, מ'האבן מיר קינדער וואס זענען געווארן מאלעסטעט, אזאלכע דאסקעלאוויטשעס האבן איבערגעלאזט טרעיסעס, אזאלכע ברוך מטכס האבן איבערגעלאזט טרעיסעס, אזאלכע יחיאל בראנערס האבן איבערגעלאזט טרעיסעס. סאו דו דארפסט זייער וואטשען פאר דעם, יו העוו טו טיטש יור טשילדרען. און אויך די מיידלעך, מען דארף זייער קלאר זיי לערנען, און מען זאל זיי זאגן נאו האגינג און נאו קיסינג, און מען יו שוד עקספלעין טו האר, דו קושט דיך מיט א חבר'טע, דו ווייסט נישט וואס די חבר'טע האט געטוהן, קען זיין זי האט געמאכט מציצה בפה פאר איינעם, ענד שי איז אלל אלל פול אוו דזשערמס, פוי! יו העוו טו טאלק טו יור טשילדרען אפען, ליסען, די מאר אפען יו'ל בי, די מאר סעקיור יו וויל בי. אין א חדר אין א מיידל סקול איז אויך אזוי, ס'קומען זיך צאם פון אלע שטיבער געוויסע משוגעים וואס ס'פעלט זיי עפעס, אין א קעמפ איז דאך נאר אזוי ביקאוז מאוסט אוו די פיפל עס באמערקן, מ'גייט אין דעי קעמפ אין יענע קעמפ, דארט ווי מ'וויל נישט אננעמען דאס קינד גייט מען ערגעץ אנדערש, סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול, נאכדעם דארפסטו וויסן אין שלחן ערוך שטייט וועגן ארומפארן אין סימן קוף פ. ד. שטייט קלאר אז צו פארן אן אויספלוג מיטן ווייב ווען זי איז א נידה טאר מען נישט, ס'איז נישט מותר, נאר אז מען פארט לדבר מצוה אדער מען פארט וועגן ביזנעס צו כדומה, אבער סתם צו פארן אויף נייעגרע פאלס און סתם צו פארן די אלע פלעצער, ווארט ביז זי איז ריין, ביסט עובר אויף איסור נידות, נידות איז כרת און דער אייבערשטער כאפט אן דודי ירד לגנו ער כאפט אן די שענסטע געוואקס, געוויקס וואס ס'וואקסט, און ער נעמט עס נעבעך. וועגן דעם איז דא יעדעס יאר אזויפיל אומגליקן דא דערטרענקט מען זיך דא דא א קאר עקסידענט ווערט געהרגעט איינער צוויי קינדער טייערע לאמיר אנהייבן צו פארשטיין אז סאיז דא א חשבון סאיז דא א בורא כל עולמים וואס ער נעמט חשבון אויף יעדע זאך וואס ווערט געטוהן און לאמיר זיך נישט פארלירן ווייל סאיז זומער סאיז אביסל ווארעם. לאמיר זיך נישט פארלירן, מען מעג גיין פאר אן אויספלוג, אדרבה איך בין מעודד מען זאל גיין, ווען דיין ווייב איז ריין זאל זי גיין אין מקווה, און מען זאל זיכער מאכן אז די אלע זומער מקווה'ס זענען פסול דאורייתא, אלע, זענען אלע זוחל, ניין איך האב עס אויפגעהערט שוין יארן צו פארעכטן אז זענען אלע זוחל, און אפילו עס איז דא איינס צוויי וואס מען געט אבאכט מען הייצט דעם בילדינג א גאנץ יאר איז דא דארט פראבלעמען למשל אין קאניאנגא לעיק איז מען זייער נישט צופרידן מיטן צינור וואס דאס איז נישט מחובר, כהאב עס שוין געזאגט פארן זווילער רבין. ער האט שוין אזוי געטון יארן, טוט ער ווייטער. אבער ס'איז נישט ריכטיג, ווייל אין יעדן צינור וועסט אריינקוקן וועסטו זען חקיקות, און אדער עפעס וואס איז שלא כדרך קבלה, כ'וועל נישט זאגן אז מ'איז א בן הנידה, מ'קען זיך, ס'איז דא שיטות אויף וועם מ'קען זיך פארלאזן, אבער ס'איז נישט ריכטיג. כ'האב אים געבעטן, זיי עס מחבר, און מאך אונטן א לאך ס'זאל קענען ארויסגיין ווען דו ברויכסט עס נישט מער. שוין.
איז זאלט איר וויסן, פאר אויף מאנרא, מאנרא איז א מקווה וואס מ'נוצט א גאנץ יאר, קענסט פארן צו די בני יואל, מ'נוצט עס אויך א גאנץ יאר. איך האב געפאראכטן א מקווה. אין סקווער, און דארט אין די קאנטרי, כ'דענק אפילו נישט פונקטליך וואו ס'איז געווען, ביי די אינגלעך איז געווען א פרוי מקווה, כ'האב געוויזן ר' משה ניישלאס, דער צינור איז פסול לכל הדעות, ס'איז דא וואס זיי געדענקען עס, אז זיי ווילן עס פארלייקענען האב איך זיי אין בוידעם, רבותי, די אלע צייטווייליגע זאכן איז נישט ווערד גארנישט, און כ'האב א גרויס הנאה עפעס א פרוי קאלט מיך אן, אז אין פילאדעלפיע בויעט מען יעצט א מקווה, און כ'האב ענק שוין געזאגט וויאזוי ס'גייט, די גרויסע מקווה ארגענעזעישאן גייט אזוי, זיי געבן אפאר טאלער, ס'זאל הייסן זיי האבן געגעבן, זאלן קענען ווייטער שנארן, און דאס איבריגע מוז מען לאקעל צאמנעמען. איז דא א סאטמארע ווייבל פון קרית יואל וואס זי וויל צאמנעמען געלט און זי קען, זי איז א בעל יכולת, זאגט זי זי הערט אויס מיין האטליין און איך זאג אז זיי האבן נישט קיין רב, מקווה יו עס עי האט נישט קיין רב קיין ערנסטן וואס ער פירט עס, ווילאנג ס'איז נישט דא קיין רב געב נישט קיין פרוטה ווייל די בויסט פסל'ע מקווה'ס, גייט זי און זי קאלט אפ מקווה יו עס עי, זאגט מקווה יו עס עי זיי האבן איטשע טריגער, זאג איך כ'האב צוויי פראבלעמען, איטשע טריגער איז נישט קיין רב ער קען נישט קיין מקוואות, זיין שווער איז פליישמאן וואס ער האט געבויעט די מקווה אין בארא פארק וואס מ'האט אים געטראפן, מיט א שטיבל ביינאכט אז ער האט אריינגעקוקט ווי די פרויען גייען זיך טובל'ען און ער האט געטענה'ט ער האט א קראנקע פרוי אינדערהיים א משוגענע און ער קען נישט דארטן וואוינען ביז איך האב געזען איך האב געזאגט די רבנים ווען מען ווארפט אים נישט ארויס איז ער נישט באגלייבט אויף קיין הכשר געגאנגען מען האט אים ארויסגעווארפן האט אריינגעגעבן איטשע טריגער זיין איידעם ער איז א מגיד שיעור א תלמיד חכם דעטס אלל הי איז מער פון דעם איז ער נישט אז במילא וואס איז איטשע טריגער ער איז נישט קיין רב ער ווייסט נישט ער קען נישט די טעקניק. טל זאכן די אלע פראבלעמען אז ס'איז נישט מחובר לקרקע דאס אלעס קען ער נישט און צווייטענס האט ער א פראבלעם ער איז א מגיד שיעור ער איז א גרויסער תלמיד חכם אבער ער איז נישט ביי די מקווה איך האב געטראפן א מקווה אין קאליפארניע אין א אין א נורסינג הום וואס מקווה יו עס עי האט עס ס'האט געהייסן זיי בויען עס מיט ירמי' קעץ אויכעט ער קען גוט א מקווה אבער ער איז נישט דארט געווען שריי איך רבותי וויאזוי גיסט מען דא די מקווה ס'איז נישט דא קיין רב, אה, ירמי' טאלד אס עקזעקטלי אן א ווידיאו האו טו דו איט ס'איז לצנות די גאנצע זאך. זאלט נישט געבן קיין פרוטה פאר מקווה יו עס עי, איך האב נישט געוויסט אז מען הערט מיך אויס, איך האב געמיינט איך האב פופציג הערערס, יא, איך האב געזאגט די פרוי, געבענטשט זאלט איר זיין אז איר געבט נישט קיין געלט ביז ווילאנג איך זעה נישט אז ס'איז דא א מקווה רב וואס ער קען א מקווה וואס ער נעמט זיך אונטער דארט צו זיין ביים מאכן דעם פלאן, ווייל ווען מען מאכט דעם פלאן און מען מאכט עס נישט גוט קענסטו עס נאכדעם נישט פארעכטן ביים גיסן. און ביי יעדן טריט וואס ס'ווערט דארט געמאכט אפילו די טיילס איז אויב מ'לייגט ארויף מוז מען זעהן אז ס'זאל נישט האבן קיין גרובס, קריצן, אונטער דעם ווען מ'לייגט ארויף די קלעבעכץ ווייל דארטן זאמעלט זיך איין משך די צייט וואסער און קענסט נישט האבן קיין כשר'ע מקווה, קענסט האבן א השקה'דיג מקווה אבער דעמאלטס איז די זריעה גארנישט ווערד, און אז טאמער ס'איז א לבאביטשער מקווה און די לייגסט טיילס אונטן וועסטו קיינמאל נישט האבן קיין כשר'ע מקווה אויב די לייגסט עס אונטן און ביים בור התחתון, סאו די אלע זאכן דארף מען אבאכט געבן, יעדע ריר איז ממש הררים התלויים בשערה, און מען הערט זיי זיצן דא על סיר הבשר און מען מאכט גרויס געלט, כ'האב געהערט זאגן איך ווייס נישט צו ס'איז אמת אז מתעסקים האט יעצט גרויסע צרות מיט קאשערן געלט איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, באלד וועט עטס הערן דא אויכעט, לעזער קעסל און די גרויסע מיליאנערן האבן אפגעקאשערט געלט און געזאגט זיי בויען מקווה'ס ווייל דא קען מען קאשערן מיליאנען ווייל מקווה'ס קאסטן אסאך געלט. איך ווייס פון א פאל וואס מ'האט געדארפט פיקסן די מקווה, ס'איז געווען זוחל, כ'האב עס גע'פסל'ט, דער ליבאוויטשער שליח ס'האט אים זייער וויי געטון ווייל ער האט צוועלף קינדער געהאט פון די מקווה, און די סוף איז געקומען מקווה יו עס עי זיי האבן געבויט א פאדערשטן צימער, און מ'האט מיר קלאר געזאגט אז מ'האט נישט איבערגעבויט די מקווה, סאו איז דאס א פראפעגאנדע מאשין, ס'איז נאו פראבלעם. צו ס'איז כשר? דעטס א קוועסטשען. סאו למעשה זאלסטו נוצן נאר א מקווה וואס מ'נוצט א גאנץ יאר, קרית יואל אדער פאר אריין אויף מאנסי. נוץ נישט די מקווה, עס איז גארנישט ראנג, מען גייט צו טבילה, מען גייט מיטן ווייב, ביסט עוסק לדבר מצוה מעגסטו זיכער פארן מיט דיין ווייב, ס'וואלט בעסער געווען ווען זי זיצט אין די בעק, אבער דאס איז שוין היינט א זאך וואס קיינער טוט, אבער על כל פנים נאכדעם ווען זי איז דען ריין קענסטו מיט איר פארן, האסט א קאר, פאר אויס אביסל, און וואס טוט דער וואס האט נישט קיין קאר? אויף אים האב איך די גרויסע רחמנות, ער מוז וויסן ווען ער נעמט דעם דזשאב אין די מקווה אז ס'וועט אים קאסטן צוויי הונדערט דאלער צו פארן צוויי מאל זומער מיט א טעקסי צו מיט א קאר סערוויס ביז אריין אויף קרית יואל, הי העז נאו טשויס, כ'האב שוין גע'פסל'ט די זומער מקווה'ס יאהרן צוריק, דער דיק דר'ערדליגער האט געגעבן אויף מאמר מרדכי מקווה א הכשר, וואס מ'האט עס געבויט אן אייזן בעטאן, נאך צוויי וואכן האט געפעלט א פיס וואסער, און נאכדעם איז געווען דא די אנדערע מקווה, דער שיק האט געגעבן א הכשר דערויף ווי אין ניו העמפשיר, כ'האב עס גע'פסל'ט נאך זעקס זיבן יאר, טאג פלעג ארויספארן עס אלץ מאכן, כ'האב עס גע'פסל'ט, כ'האב שוין נישט געקענט מעהר, און ער האט עס ווייטער געפירט, אז זיי האבן נישט קיין פראבלעם די רבנים, דער סיגוטער האט געהאט א פראבלעם צו געבן די וויינען פלייש, סאו דארף מען די אלע זאכן וואטשן, און נאכדעם דארפסטו געדענקען. אז דו דארפסט זיין אין קאנטעקט מיט די הנהלה פון די קעמפ, דו דארפסט זען ווער ס'איז אין טשארדזש און זאלסט אים קאלן פיריאדיקלי, דו צאלסט בלוטיג געלט פאר דעם, און ס'זאל זיין אויסגענומען בכתב אז יעדער איינער מוז אונטערשרייבן, אויב ס'וועט געשען א סעקשועל אביוז יו קאל ניין וואן וואן, נאו היידינג. נאכדעם אז זיי וועלן נישט פאלגן די חתימה, און זיי קענען האבן סיריעס פראבלעמס. איי זיי וועלן זיך נישט לאזן ווייל זיי זענען שטערקער? ניין, ווען עס גייט צוואנציג מאמעס אינאיינעם זענט עטץ באלעבאס, כ'האב ענק אלץ געזאגט אז טאמער איז עס יונייטעד ווי סטענד דיוויידעד ווי פאל, קומסט אליינס זיי זאגן דו ביסט א משוגענע, קומען אסאך אירע מיט אמאל, עסטו זיין באלעבאס. כ'ווייס יעצט ס'איז אויך געווען א פאל, כ'האב ענק שוין געזאגט, א מאמע האט נישט געוואלט איר קינד זאל לערנען ערגעץ אין א באהאלטענעם צימער וואו ס'איז צוגעשפארט מיט א שלאס, זי האט אויסגעפירט. ווייל זי האט געזאגט זי גייט רופן נחום ראזענבערג, איך וואלט גראד אהין געשיקט די פאליס, עס טאר נישט מער זיין, עס איז אגענסט די לאו היינט אין גאנץ אמעריקע, יעצט האט מען עס דורך געפירט דעם געזעץ, עניוועי היינט דורך גייען אין בארא פארק ווייזט מיר א אינגערמאן זעסט דא האסטו דיין קעמערע, ריזיגע ניו יארק פאליס קעמערעס, א מחיה דוב הייקינד דער פארפוילטער הונט, ער האט עס נישט געוואלט ארויף שטעלן, עס איז שוין דא אין האלב בארא פארק, עס וועט זיין אין ארדענונג רבותי. נאכדעם דארף מען וואטשן וואס מען קויפט אין די קאנטרי וועגן כשרות, אין פיש סטארס טאר מען נישט קויפן ווייל זיי האבן קרעב מיט אויסטער מיט די אלע זאכן און זיי שניידן צוויבל און דאס איז א דבר חריף, ציבעלע אין פוילן, און מען דארף וואטשן וואס מען זאל קויפן, יעצט איך גיי ענק זאגן בפירוש, איך וועל ענק נישט זאגן עס מוז זיין דווקא פון איצעלע פימפ ווייל איצעלע פימפ איז היינט טויט קראנק און די הכשר האלט אן, ס'זאל זיין א נארמאלער היימישער הכשר, יעצט אויף פיש און פלייש וואלט איך נישט געטראסט די OU ווייל. זיי האבן געהאט אלץ שותפות מיט סאטמאר, אט דארט ווי דער געט א הכשר דארף מען נישט האבן קיין משגיח, אבער אויף די אלע אנדערע זאכן, אויב די קענד גודס איז דיר ביליגער, קענסטו רואיג קויפן או יו, ווייל די גאנצע אידישע אינדעסטרי איז דאך אויכעט או יו, ס'איז נאר ארויף געלייגט אן אייגענעם לעיבל און איינער באקומט געלט, אבער קיינער פארט נישט באמת, דער איינציגע וואס איז געפארן מאכן די מאשרומס איז געווען נעבעך דער ר' טייטלבוים און ער נעבעך געהארגעט געווארן, סאו זעסטו דאך קיינער פארט נישט, ס'איז גוט אזוי אויכעט. סאו אז וועסט אריינגיין און וועסט זעהן אז ס'איז זייער טייער די אלע היימישע פראדוקטן, און וועסט זעהן אז די או יו האט די קענד גודס פאר דרייסיג פערציג צענט ביליגער א קען, קענסטו עס רואיג קויפן, ס'איז פונקט אזוי נישט כשר אדער פונקט אזוי כשר ווי איצעלע פומפ, און דאס איז די חברה האקן דיר א טשייניק, ס'איז היימיש, איך געדענק ווי דער רבי אין חדר האט געזאגט, קומען אהיים מיט א סעווען אפ, די שייגעץ! די שייגעץ! העי, ווער, פארוואס א שייגעץ? ער האט זיין טאטע דעמאלטס געפרעגט די או יו, מיר האט געזאגט די או יו יארן צוריק, האב איך זיי געזאגט איך פאר ארום אין די גאנצע וועלט איך וויל וויסן וואס איז כשר און איך הייס נחום ראזנבערג איך פאר מאכן מקווה'ס איך פאר נישט סתם זיך ענדזשויען, האבן זיי געזאגט הרב נחום סעווען אפ און קענעדע דריי און שוועפס דאס קענסטו רואיג טרינקען, אחוץ אין אוקריינע ווייל דארטן פעקעדזשען זיי ביי אנדערע קאמפאניס, סאו. פארוואס זאל מען סתם אויסציען דעם עולם מיט געלט ווייל עטס האטס נישט וואס צו טוהן? אבער איין זאך, האלט דיך כאטש צו דעם הכשר. נישט מארגן עסטו זעהן ס'האט נישט א לעיבל, עטס ווייסט למשל ס'איז דא ליבי'ס, דאס איז אזא קענד גודס, ווען איך בין אונטערוועגענס עס איך עס אויכעט ווייל זיי האבן מיר געזאגט איך קען עס עסן, או יו האט עס מיר געזאגט, יעצט האבן זיי מיר אבער אנגעזאגט עסט זעהן, אונז געבן מיר נישט קיין הכשר אויף מארעטשינאו טשעריס, סאטמאר געבט יא א הכשר, קענסט קויפן דא דעם מיקסד קאקטעיל פון אלע אונזערע קאמפעניס, האבן מארעטשינו טשערי, זיי געבן נישט קיין הכשר אויף דעם, עסטו זען אזוי, קענסט קויפן למשל ליבי'ס קענסטו קויפן פיטשעס, קאקטעיל, דעיס און יענץ, ביי די קאקטעיל שטייט קלאר אז ס'האט נישט קיין או קעי נישט קיין או יו נישט גארנישט, פארוואס? ווייל זיי לייגן אריין מארעטשינו טשעריס, יעצט איך גיי אריין דא אין סטאר זעה איך פון היימישע רבנים א הכשר געהעריג אויף מארעטשינו טשעריס, פארוואס מען געט נישט קיין הכשר איז ווייל די פארב קומט פון אייער, פון כ'ווייס נישט צו פון פיש צו פון ווערים צו פון פון א שלאנג צו פון וואס, ביי אונז מעג מען אלעס עז לאנג עז איצעלע פומפ קריגט א הכשר, איצעלע איז טויט קראנק כ'האב געבעטן איצעלע פאר דו שטארבסט טו מיר א טובה כ'וויל עפענען א טרייפענע מעקדאנעלדס אין ווילימסבורג, קיינער האט זיך עס נישט עפענען, איך וועל נישט האבן קיין קאמפעטישן, ס'איז פונקט אזוי כשר ווי די סאטמארע פלייש, סאו וויל איך דיך פרעגן אפשר קען איך עפענען, געב מיר נאך א הכשר פאר איך שטארב, זאגט ער מיר פאר די רייט פרייז וועל איך דיר געבן, ס'איז לצים. און דער טעם פארוואס איך זאג אז עטס מעגטס עס קויפן איז ווייל איך ווייס ווי טייער אלעס איז, די גראסערי פראדוקטן גייען ארויף יעדן טאג, ביי די גוים גייט עס אויך ארויף באט ביי אונז גייט עס ארויף זייער טייער, און איך ווייס וואס דאס הייסט צו פיטערן א משפחה מיט אסאך קינדער, און איך ווייס וואס דאס הייסט אז ס'איז לצנות. סאו עניוועי, אבער האלט'ס ענק צו דעם וואס עטס האלט'ס ענק, און נאך א זאך זאלט עטס געדענקען די OU האט OU-D'ס און חלב עכו"ם, ענטענמענ'ס קעיק, דאס אלעס טאר מען נישט עסן, ווייל אונז האמיר אנגענומען אז פת עכו"ם און חלב עכו"ם איז נישט כשר, ס'האמיר נאך נישט אנגענומען אז די פרוכט און די וועדזשטעבלס וואס האט א הכשר פון די OU, די קענד גודס, מוזן האבן א הכשר פון איטשעלע פימפאל, דאס כולי האי האמיר נאכנישט אנגענומען די חומרא. מען האט עס געוואלט פראבירן צו דריקן און צו מאכן אבער ניין, דער אינגערמאן פלאגט זיך גוט פאר זיין פרנסה און מען געט אים נישט קיין דיסקאונט אין שכר לימוד אויך נישט און ער דארף זעהן ער זאל סוקסידן אבער ווייניגער פון דעם זאל עס נישט זיין ווייל איך בין אריין פאר א יאר איך האב געזעהן אין וואלמארט דארטן אין מאנטיסעלא צו ווי ס'איז בין איך זייער נתפעל געווארן איך האב געזעהן אינגע לייט קויפן אזאלעכע טרייפענע פראדוקטן און דאס איז נישט ווייל ס'האט א גדר OU ע ע קויף איך נישט און דעמאלטס זאל איך נישט קויפן די טרייפענע יענער ווייסט אז ס'איז טרייף ס'אינטערעסירט אים נישט ער זאגט איך האב נישט דאס געלט. איך האב נישט. די ישיבות נעמען פראגרעמס מיט אלעם, אונז געט מען גארנישט, פאר די וואוטשערס געט מען אונז פֿינף צענט צום דאלער, די לענדלארד קריגט צוויי אהאלב טויזענט דאלער פאר די אפארטמענט, ער נעמט נאך צו טויזענט אונטערן טיש, איך האב נישט. און דער סוף גייט זיין אז דער עולם וועט עסן געהעריג טרייפות אויך, ד דאס גייט זיין די ענד אוו די דעי. אז מען איז שוין מחלל שבת, אינמיטן העלן שבת קען מען זעהן ווי צוויי אינגעלייט פארן און קומען, און אין לעיקוואוד שרייט שוין דער. דער גרויסער מורה ר' בצלאל קליין אז מ'איז מחלל שבת און איך מיין וואס ע ה בין איך דאך גערעכט געבליבן ליידער זוי. סאו יעצט זענען מיר צוריק קומען צו אונזער וויכטיגע זאך. פארסטו נישט אין קאנטרי דארפן די קינדער דא האבן א שמירה און דיין מאן א שמירה און דיין ווייב א שמירה. ס'איז יעצט אין מאנסי געווען א ביטערער אומגליק א אינגערמאן האט זיך געגעט. ער האט קינדערלעך פון זיבעצן אכצן יאר און ער האט א יעצט געהאט א בעיבי, יעצט האט זיך אנגעהויבן א מורא'דיגע מעשה צו דער אמת'ער טאטע פון דעם קינד איז נישט דער וואס האט מזנה געווען מיט איר, ס'איז דא ערנסטע ספעקולעישאנס אז דאס איז עס, איז במילא זאלט איר וויסן ס'איז היינט קען מען קיינעם נישט טראסטן, דער איז נאו מאר טראסט, קיינער שעמט זיך נישט א ווייבל א זונה פאר א מינוט'דיגע תאווה איז זי מסכים צו פארלירן איר מאן און אירע קינדער, טודעי נאובאדי ריעלי קעירס ענימאר, סאו עניוועי דארפסטו וואטשן אז די קינדערלעך זאלן זיין סעיף מיט די שוואכע סעקענדערי מלמדים, און דו דארפסט אויכעט זעהן אז סיי די מאן זאל זיין סעיף און סיי די פרוי זאל זיין סעיף דארט מטעם סעקשועל אביוז און מטעם זנות, נאכדעם טאמער פארסטו יא אין קאנטרי. איז דארפסטו וואטשן דארטן וואס ס'טוט זיך, סיי די מאן אויפן ווייב און סיי דער ווייב אויפן מאן, איך זאג ענק אן עצה, יעדער איינער טאמער פארט ער אין קאנטרי זאל ער אריין קאלן דעם מאן אויפן האוז פאון, נישט אויף זיין סעל, ווייל ער קען האלטן אינמיטן זנות אין מאנהעטן, און זאגן יא האסט מיך אויפגעוועקט איך שלאף, איך לייג מיך פרי שלאפן איך זאל אויפשטיין צום שיעור, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג. סא לכתחילה בעסער מען זאל נישט פארן, אבער אז דו פארסט שוין עניוועי דארפסטו מאכן אלע וועגן וויאזוי זאלסט יו שוט טשעק אפ אן יור האסבענד דער איז נאו טראסט ענימאר, און נאכדעם דארפסטו זייער שטארק וואטשן אין וועלעכע קעמפ ער גייט און די מיידלעך אין וועלעכע קאנטרי זיי גייען און ווער ס'איז די מנהלים, יעצט אלע קעמפס דארפן האבן געהעריג ווידיאוס, אז מען זאל נישט קענען אריין קומען פון אינדרויסן גוים אטאקירן, און ס'דארף זיין א געהעריגע פענס, ס'קאסט זייער אסאך געלט צו מאכן א פענס, באט איף יו ניד איט יו ניד איט, וואט קען יו דו. און נאך א זאך, וויפיל איז ווערט איין אידיש לעבן? וויפיל העט מען זיך נאכדעם רייסן ביים קאפ? נאכדעם דארף מען וויסן וועגן שווימען, די קעמפס, די שווימען איז א דיזעסטער, די מלמדים טוען אויס די קינדער, איבעראל איז דא אזא קליינער צימער, ס'איז דא ווי מ'גייט דארט אין טוילעט אין די זייט, ס'איז דא אנדערע צימערן ווי דער מלמד טוט זיך אויס, דארט שלעפט ער אריין די קינדער. נאכדעם איז דא מלמדים וואס האבן ליב צו לערנען די קינדער שווימען, זיי לייגן זיי ארויף אויף זיך צווישן די פיס, ווען מ'נעמט א מענטש וואס ווערט דערטראנקען איז לייגט מען אים אויף די זייט, דער לייפגארד שווימט אויף די זייט און כאפט יענעם אן ארום זיין טשעסט, סאו דער מלמד כאפט אים אן און שטעלט אים נישט אויף די זייט נאר ער כאפט אים אן און ער שטעלט אים צווישן די פיס. מען דארף די אלע זאכן האבן א געהעריגן קאנטראל, איך בעט די אלע קעמפס, איר זאלט וויסן ישיבה אוניווערסיטי ראנגלט זיך אין חובות יעצט, זיי האבן שוין פארקויפט די שענסטע עליט בילדינגס טו האנדרעד פיפטי מיליאן דאלארס און זיי שטייען פאר בענקראפסי, ס'איז אלץ וועגן סעקשועל אביוז, ס'וועט קומען אויף ענק אויך די צייט, עטס מיינטס עטס שפילטס ענק ארום? נאנאנאנאנאנא.

פראטעסטירן קעגן טשארלס היינס און ס'האט אים געכאפט צום סוף. די זעלבע גייט זיין מיט טאמפסאן. עטס קענטס נישט מער טאטשן קינדער, עטס ווילטס אלע אנדערע עבירות וואס עטס ווילטס טוהן טוטס, דאונט טאטש טשילדרען. דאס העט זיין די ארגסטע זאך און די סטיפעסט לאוס און די ווארסט פענעלטיס. און מען זאל אנזאגן פאר די קינדער די רעבעס טארן נישט אריינגיין אין ענקער בעדרום ענק צוצודעקן. עטס דארפטס ענק אליינס צודעקן, און אויב קומט די רבי צודעקן מוז קומען צוויי מלמדים, אין סווימינג פולס זאל אויך זיין צוויי מלמדים, און ס'זאל זיין ווידיאו, ס'זאל זיין ווידיאו אין אלע סווימינג פולס, און האטס נישט קיין מורא א פרוי זאגן אה איך בין נישט אנגענעם אז מען זעהט מיך אויף די ווידיאו, ליסען, דו ווילסט נישט גיי נישט שווימען, ס'מוז זיין אין אלע סווימינג פולס אפילו ביי די באנגעלאוס, ס'מוז זיין ווידיאוס, נאכדעם איז דא אסאך אלטע באנגעלאוס, פאריאר האט מיר איינער פארציילט ער איז געגאנגען צו איינע פון די גרויסע רבי'שע פירמעס, און די סוף איז געווען. אז ער האט געדינגען עפעס אזא ראומינג האוז און די טיר האט זיך נישט גוט צוגעמאכט פון די שויער און ער פלעגט זעהן אלע פרויען ווי זיי נעמען שויער, א שויער קורטען לייגט מען דאך נישט ס'איז א שאד פארן געלט, פלעגט ער קענען אריינזעהן ביים שפאלט. ס'איז אלץ זאכן וואס מ'דארף זייער אבאכט געבן, צניעות, נאכדעם דינגט מען זומער דינגט מען זיך ערגעץ אין קאנטריס, ס'גייען צוואנציג דרייסיג אינגעלייט מ'טוישט זיך אויף די ווייבער, ס'איז א שרעק, ס'האט מיר יעצט דערציילט א אינגערמאן קאלט מיך פון ארץ ישראל. ער דאווענט אין סאטמאר בית מדרש אין דעם נייעם ביי די בערגער פלאזא דארטן דארט ווי ס'איז דא די תלמוד תורה, פארציילט ער מיר אז איך מוז דיר זאגן איך הער אויס דיין האטליין כאטשיג מען טאר נישט די רבנים אסר'ן עס נאר איך בין א צושלאגענע נשמה זאגט ער איך האב א ברודער וואס האט אכט קינדערלעך ער וואוינט דא אין ירושלים און מ'איז געוואויר געווארן אז פרייטאג צו נאכט זאגט ער ער גייט צו די רעבעס צו תולדות אהרן תולדות אברהם יצחק איך ווייס ווי ער גייט אלץ זאגט ער עס זענען פיר חברים זיי נעמען א קאר און זיי פארן אראפ אויף תל אביב אין א קעסינאו און זיי געמבלען א האלבע נאכט ביז זיי קומען צוריק, און ער זאגט דו ביסט אזוי גערעכט מיט אלעם וואס דו זאגסט, נישט נאר אין בארא פארק איז דאס דא, ס'דא איבעראל, און מען דארף לערנען די יונגעלייט און מען דארף אנהייבן נאכצוקוקן יונגעלייט, ס'איז דא עלטערן, האסט חתונה געמאכט מיינסט ביסט פטור, קוק זיי נאך, וואטש וואס טוט זיך. סאו די וואס זיי פארן אין קאנטרי האבן זייערע אויפגאבעס, און די וואס זיי לאזן די ווייב דארט געפארקט און ער איז דא געפארקט האבן זיי נאך א שווערערע אויפגאבע, און אויף די קינדער דארף מען. אויסלערנען, אפילו ביים שווימען, לאז נישט די רעבע זאל קומען צו נאנט צו דיר, שריי חזיר, דאנט לעט הים טאטש יו, בכלל א רעבע האט נישט וואס צו גיין מיט די קינדער שווימען, ער דארף וואטשן אינדרויסן טאמער דערטרענקט זיך א קינד חלילה, און מען זאל האבן געהעריגע לייף גארדס אזוי ווי עס דארף צו זיין. און איך זאג אן פאר אלע בחורים, איך גיי ענק יעצט זאגן א זאך, איך ווייס די משמרת הצניעות וועט שוין ארויס געבן נאך צעטלעך, געבט שוין וואס עטס ווילטס, מען געבט ארויס צעטלעך אויף שטערן און אויף דעם און אויף יענעם, געב וויפיל דו ווילסט. א בחור אז דו האלטסט ביים דרייוון זאלסטו מאכן דרייווער לייסענס, און אפילו די ישיבה לאזט נישט, איך זאג נישט אז דו זאלסט עס גיין מאכן, אויב דו דרייווסט עניוועי זאלסטו אירליגעל נישט דרייוון, ווייל וועסטו איבערפארן א מענטש וועסטו גיין אין דזשעיל פאר לייף, און דאס פעלט דיר נישט אויס. איי די ישיבה לאזט נישט? איטס טו בעד, דו קענסט דיר נישט באהערשן דיין יצר הרע, איך האלט אז די ישיבה לאזט נישט אז מען זאל מאכן משכב זכר אויך נישט און דו טוסט עס, סא ביי משכב זכר קען זיין ס'וועט ארויסקומען און קען זיין נישט. אבער אז וועסט איבערפארן איינעם אן א לייסענס וועסטו הרג'נען א מענטש, איך בעט יעדן בחור טאמער האלטסטו ביים דרייווען דו ביסט א בחור און דו ביסט אוו עידזש מאך דרייווער לייסענס, איך קען די אלע מעשות, די רבי זכרונו לברכה אונז ווייס מיר די רבי האט נישט געלאזט אבער למעשה די בחור דרייווט און למעשה אז ער'ט איינעם איבערפארן וועט ער האבן א לייף טיים פראבלעם מ'האט ארויסגעלייגט נאך צעטלעך סאיז עפעס וואן עיטי סעווען איך ווייס וויאזוי סהייסט דיוויזשן עוועניו צוויי אירע שלאגן זיך לייגט מען ארויס צעטלעך סאיז א משוגעת. און דער עולם לאכט שוין דערפון. יעצט למעשה וואס איז נישט צו פארשטיין איז, ס'איז דא א פראבלעם דארטן? נו, איז דאך דא א דין תורה, ניין? מען האט ארויסגעגעבן פאר א פרייוועט מענטש ער זאל אויפנעמען די טעלעפאן קאלס, שלאגטס ענק ארום, אונז וויל מען נישט זיין אינטערסירט מיט ענקער פרייוועט מלחמה. און אז דו פרעגסט מיין פרייוועט מיינונג, זאג איך דער אינגערמאן זאל עס פארקויפן פאר די ארטיסטן, ווייל עניוועי גייען דא אלע הייזער ווערן פארקויפט פאר ארטיסטן, קיינער נישט משוגע צו פארלירן געלט. גיי אריין, ס'איז דא די נייע, די גוים זאגן אויך, די נייע האוזינג דא ארום און ארום א בלאק צוויי דריי אוועק קאסט אכט ניין הונדערט טויזענט דאלער איין בעדרום, צוויי בעדרומס, און ביי אונז קאסט פינף זעקס הונדערט טויזענט דאלער פיר בעדרומס, די סוף גייט דער עולם זעהן די פרייז איז רייט און מ'וועט פארקויפן, אין בראנזוויל איז אויך אזוי געווען, קיינער האט נישט געוואלט פארקויפן. וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען איין איד האט פארקויפט ביים קארנער, און נאכדעם האט שוין יעדער אנגעהויבן צו לויפן, מ'האט עס שוין איבערגעלאזט אומזינסט, מ'האט שוין צוגעצאלט, מ'האט איבערגעלאזט די מארגעטשעס און מ'האט צוגעצאלט אז מ'זאל עס איבערנעמען. רבותי, יעצט האמיר דא געוואוינט, ברכה פונעם גרויסן רעבן, מ'קען עניוועי נישט מער וואוינען, די גאס איז זייער שמוציג, ס'איז געווארן זייער קאמערשעלייזד, ס'איז פיל מיט די אלע טעפס, מיט די מיט טרינקעכצער, מיט אלעם, פארקויפט! קענסט כאפן א דאלער פארקויפט! איי וועסטו פרעגן די ירושה די די ח ח די רבנים ברענגן דאך אלע גמרות, די גמרות איז געווען ווען ס'איז געווען א שטאט, ס'איז געווען פיר פערטל, און אזוי ווי אין ירושלים איז היינט אויך דא א מוסלומישער פערטל, א קאטוילישע פערטל, א אידישע פערטל, און נאך א פערטל, איז אז זיי האבן אלץ געוואלט אריינקויפן ביי די אידן צו וויסן וואס דארט טוט זיך, זאגט די גמרא דו טארסט נישט, אבער דא איז עס אן אופען מארקעט, איך וויל ענק זאגן א מעשה. זאמעסט ביי לאגיער די צעטל אז מ'טאר נישט פארקויפן, מיט א פרשה פון יארן צוריק ווען ס'האט זיך געטון צו מ'מעג פאר די ארטיסטן פארקויפן צו נישט. עס שטייט דארטן אז מ'מוז גיין לויט די מאפע. די חכמים די רבנים האבן צוזאמגעשטעלט א מעפ און די וואס זענען אין די מעפ טארן גארנישט טון, וואס זענען אינדרויסן מעגן טון. פארוואס? ווייל אויף איין זייט איז געווען נחמן בראך א מולטי מיליאנער, ס'האט געהאט דאס גרויסע הויז דארטן, ער האט געשטופט אלע רבנים, ער האט געהאט אן אייגענע מיידל סקול, האט מען מיט אים נישט געוואלט אנהייבן, און אויף די אנדערע זייט אויפן יענעם עק איז געווען אנדערע גבירים וואס האבן געהאט ריעל עסטעיט לייזער קעסטענבוים מיט אנדערע, סא איך פארשטיי נישט ווער געט ענק א רעכט צו מאכן א מאפע, ווער זענט עטס? עטס זענטס רבנים? אונז האמיר עפעס מיט ענק? עטס האטס אבאכט געגעבן פאר סעיפטי פון די שטאט אז ס'איז דא יעצט א אינגערמאן וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון זיין סטאר, וואס לכאורה האט מען אים געטון בצדק ווייל יענער האט געהאט אן עיקול, דער מענטש איז א איד אן עושר און האט נישט געוואלט באצאלן דעם רענט האט מען אים ארויסגעווארפן, אבער איך ווייס נישט קען זיין די ביזנעס האט נישט געטראגן, ס'איז דא צענדליגע אינגעלייט וואס מ'האט ארויסגעווארפן, איך האב א חבר א אינגערמאן וואס ער וואוינט מיט א שטוב מיט קינדער אין א גוי'שע געגנט, מ'האט אים ארויסגעווארפן, נישט געהאט קיין ברירה האט ער גענומען ביי די האוזינג ערגעץ גאר אין א גוי'שע געגנט, מ'איז מפקיר זיינע קינדער, ס'איז דא רבנים וואס זיי זעצן זיך אראפ אויסהערן די פראבלעמען? ניין. נאר וואס ביסטו ארויף? איינער האט דיר געגעבן אפאר דאלער, אן אינוועסטער וואן עיטי סעווען וואן סעווענטי עיט דיוויזשן, א מעשה עבודה און לויט די מעפ, דעיס מוז מען פאלגן די רבנים, כ'וויל זאגן דעם עולם, קענסט כאפן א דאלער, כאפ און לויף, פייף זיך אויס וואס די רבנים זאגן, זיי זענען רשעים, ארורים, שקצים, זיי האבן זיך קיינמאל נישט געזארגט אז דו זאלסט האבן פרנסה, זיי האבן זיך נישט געזארגט אז דו זאלסט קענען באצאלן דיין מארגעדזש, האסט עס באצאלט, צו האסט עס נישט צו באצאלן און קענסט מאכן דא א דאלער, כאפ און לויף. און חוץ פון דעם, איך זעה נישט די גרויסע קללה וואס די ארטיסטן האבן דא געברענגט. ס'האט הערשל קאר אנגעמאכט ווייל ער האט געוואלט מאכן פראטעסט ביי די גרעטש בילדינג. ווען ס'האט אנגעהויבן אריינצוקומען די טשייניז אויף די לאוער איסט סייד, האט מען געזאגט פאר ר' משה'ן וואס וועט זיין? זאגט ער זיי זענען איידלע גוים און זיי ברענגען א ברכה אין די שטאט. זיי האבן אויסגעקויפט אלע אידן. ס'איז דא אידן וואס האבן געהאט דארטן די ביליגע הייזער וואס די גאווערמענט האט עס געפאנדעד. ס'האט געקאסט משה שטאוב פלעגט ארום לויפן צוועלף טויזנט דאלער דריי בעדרומס, איך ווייס וואס ס'קאסט דארט היינט, רענט איז בערך פֿיר טויזנט דאלער פאר דריי בעדרומס, און עס צו קויפן קאסט צוויי מיליאן דאלער. די זעלבע געווען מיט די לינדזי אפארטמענט. אידן האבן געוואלט קויפן האבן די רבנים געזאגט מען טאר נישט מען צוברעכט די שטאט. ס'איז אויך געווען פעדערל סובסעדי היינט איז עס פרייוועט. ס'איז ווערט א מיליאן דאלער אן אפארטמענט. ווען מ'האט געוואלט ארויסמופן אויף קענארסי. איז געווען, ס'האט געהייסן אז ס'וועט ארויספארן דער קאץ, דער דזשיבאהר, מ'האט אים אונטערגעשטעלט פיסלעך, מ'האט אים געזאגט מ'עט דיך ארויסווארפן פון שטאט, האט ער עס איבערגעלאזט, הייזער וואס מ'האט געקענט אפנעמען פאר הונדערט טויזנט, היינט ס'איז ארויף אויף פינף זעקס הונדערט טויזנט, ס'זוכט דען איינער אונזער גוטס? האטס אין דר'ערד אלע רבנים מיט אלע זייערע פסקים, זאלן זיי ארויסגעבן נאך אפאר צעטלעך, אויף מיסעס שטערן, אויף נחום ראזענבערג, אויף וועמען זיי ווילן, זאל זיי, וועם אינטערעסירט היינט וואס זיי זאגן? אונז זעמיר נישט אינטערעסירט די גאנצע שטאט זאל זעהן וואן סעווענטי עיט דיוויזשען, דו ווילסט וויסן אונזער אפיניאן? איך זאג דעם אינגערמאן, פארקויף, כאפ א גוטן דאלער, מוף דיר אוועק, מ'עט עניוועי מוזן מופן פון דא, יעדער, ס'האט איין רב אמאל אראפגעזעצט א לענדלער, איך האב א ליסטע וואס איך ווייס אינגעלייט זיי האבן מיר פארציילט פֿופֿציק אינגעלייט מינומום וואס זיי באקומען פון סעקשאן עיט, באקומט דער לענדלער אנדערטהאלבן טויזענט דאלער און זיי מוזן צוצאלן טויזענט. שטילערהייט אונטערן טיש. קודם ס'איז קרימינאליש, דער לענדלער פירט דיך אריין אין קרימינאלען? דו טארסט עס נישט טון. נאר וואס? גיי זאג עפעס. ווי זענען די רבנים זאלן זיך אויפשטעלן שטעלן גרויסע צעטלעך רבותי אסיפה אין בית מדרש לאמיר זעהן וואס מען קען טון אז דער אינגערמאן זאל קענען האבן פרנסה דא און ער זאל קענען לעבן מיטן רענט. דאס וועט מען נישט טון. מען טאר נישט פארקויפן, מען מעג יא פארקויפן, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט דא קיין רב וואס קען דיר זאגן יא צו ניין. די אלע גמרות. האבן זיי גענוצט יעצט פאר זייער שייגעץ שטיק אזוי ווי די דזשיהאדס די אראבער נוצן צו הרג'נען מענטשן מיט זייער קוראן דאס להבדיל דאס איז די זעלבע וואס זיי טוען זיי נוצן יעצט די גמרא יענע גמרא ווען דער אינגערמאן האט נישט צו באצאלן דעם רענט און מען גנב'עט ביי עם נאך עקסטער טויזנט דאלער פון די טאש איז אויך די רב געווען דא ער זאל ארויסשטעלן א צעטל אז די לענדלער טאר עס נישט טוהן דאס וועט ער נישט טוהן ווייל די רב אליין איז א לענדלער. סאו וואס קומט ער יעצט פארדרייען א קאפ? יעצט איז ער פרום געווארן אויף וואן סעווענטי עיט דיוויזשאן איז ער פרום געווארן? נאנאנאנאנא! לאכטס די רבנים אין פנים, נישט דא קיין איינער קיין ריכטיגער צווישן זיי, און קוק הער מאליק, מאליק האט א בתי זונות, אים זאגט מען גארנישט, איך קען אפאר בחורים וואס זענען דארט קאליע געווארן, נישט נאר איך קען, משמרת הצניעות ווייסט אויך פון זיי, זענען דארטן קאליע געווארן, פאר אים וועט מען נישט זאגן גארנישט, פארוואס? ווייל ער לערנט פאר משניות צווישן מנחה און מעריב. איך פארשטיי נישט פארוואס לאזט איר מיך נישט פארלערנען משניות, איך קען אויך פארלערנען משניות צווישן מנחה מעריב, דאס איז וואס דא גייט פאר, דער יונגערמאן איך ווייס נישט ווער דאס איז, לאך די רבנים אין פנים, פארקויף עס, מאך א גוטן דאלער, זאלן אריינקומען די ארטיסטן, איך האב נישט געזען וואס איז שלעכט, איך גיי דורך די גרעטש בילדינג אפאר מאל א טאג, אפאר מאל א וואך. כ'האב גארנישט געזעהן וואס דארטן איז ראנג, איי דידענט סי עניטינג עני טיים, וואט וואטס ראנג? איין ברוך מרדכי האט אונז אנגעהארגעט מער די גאנצע שטאט ווי די גאנצע גרעטש בילדינג אינאיינעם. דער מאנטעווידעא רב איז אמאל געווען פארמישט דערין, ער האט געשאלטן דעם באלעבאס דארט, איז יענער געקומען זיך שטעלן צו מאנטעווידעא רב, וואס הייסט דו גייסט מיך שעלטן? וואס ווילסטו? וואס דו וועסט זאגן וועל איך טון. האט ער אים געזאגט אלע תנאים, יענער האט געפאלגט, האט ער צוריקגעצויגן די קללה, אבער א קללת חכם על תנאי היא באה. דעריבער האט וועמען האט ער דער מאנטעווידעאר רב געשאלטן? זיך אליינס, איז ער נעבעך אפגעשטארבן גראד נאכדעם. מען טאר נישט יענעם שעלטן, בפרט נאך אזא ערליכער איד ווי מאנטעווידעא רב. זיינע ברכות זענען געווען ברכות און זיין קללה איז געווען א קללה. יענער איד האט געטענה'ט, איך ווייס גארנישט, איך האב אפגעקויפט א בילדינג, איך בין אן אינוועסטאר, וואס דער רב זאגט דאס וועל איך טון. און נאכדעם האט ער געזען אז הערשל איז קלאר פארפירט און ער האט איבערגעבעטן דעם איד, איך ח, ער האט מיר דערציילט אז ער האט איבערגעבעטן דעם איד. סאו וואס יעצט זאל דער רב זאגן וואן סעווענטי עיט מארגן וועט זיך צוויי יאר שלאגן איינער וועט האבן געלט וועט ער צאלן פאר דעם מאיר לעווי געלט מען זאל אויסשטעלן צעטלעך מען וועט שטעלן טעלעפאנען און יעדער וועט זיך באמאכן ניין ניין ניין אונז וויל מיר היינט נישט וויסן דאס רב איד וואן סעווענטי עיט דיוויזשען פארקויף מאך א גוטן דאלער זאלן די ארטיסטן בויען א שיינעם גרויסן בילדינג ס'וועט אונז גארנישט שאטן זיי גייען פונקט אזוי נישט צניעות'דיג אנגעטון ווי די אלע פארטא ריקערס אין קלעמענטי, און וויפיל די אלע קאלירטע אין אין די פראדזשעקטס, און ס'האט קיינער גארנישט געזאגט, מעולם לא אמר אדם. נע נע נע נע, רבותי אונז זעמער שוין צו אלט צו די גארבידזש, עטס האטס אביוזט ענקער פאוער, ענקער אטאריטי, ענקער דיגנעטי, און יעדער לאכט פון ענק. איינער שרייבט מיר אריין פארוואס ס'איז נישט געווען די צניעות'דיגע אסיפה, מ'האט געדארפט האבן א אסיפה וועגן צניעות וועגן די סעלפאונס אין מאנסי. ווייל יעדער רב האט געזאגט עלי יניח צדיק את ראשו איך וויל פירן די אסיפה איך וויל אלע פרויען זאלן אויף מיר קוקן ממילא איז עס בטל געווארן מען האט זיך ארום געראצן איך האב ענק געוואלט זאגן עטס קענטס אלע עפענען א האטליין איך ווייס נישט ווער ס'הערט מיך אויס אבער איך ווייס אז טויזענטער פרויען הערן עס אויס און ווייבלעך און מיידלעך און אסאך מאל זיי האבן א פראבלעם קאלן זיי מאכטס אויך א האטליין. נאר דאס האט עטס מורא. פארוואס? עטס מורא פאר סרול האגער המצרי? כ'האב אים געזאגט, ס'גייט פלאצן יעצט אזא מין שטינק דארט אין וויזשניץ, יוי דער סרול האגער וועט זיך נישט קענען אפווישן דערפון. און אזוי איז עס, א באנדע גנבים. יעצט אהרן האגער, זיין ברודער וואס האט אפגע'גנב'עט פון לאקס, האט ער אפגע'גנב'עט די קאמישענער, געבויעט א בילדינג, ס'האט אים געקאסט אנדערטהאלב מיליאן דאלער, און מאטעל האט צוזאמגענומען פאר אים דאס געלט, ער גייט יעצט ארום נאך געלט, ער ברויך שוין אויך געלט. פארוואס? דאס איז זייערס, ער האט אויסגעקויפט האלב מאנטריאל. און יעדער זאל אויכעט וואטשן ווען מען פארט ארויס אין די קאנטריס, די ראודס, די ספיד לימיטס, און מען זאל אויך אנזאגן אלע קעמפס אז זיי האבן נישט קיין שום רעכט קיינער זאל נישט אויפפיקן דיינע קינדער אפילו נישט דיין שוואגער און נישט דיין שוועגערין און נישט דיין ווייב'ס שוועסטער און נישט דיין טאטענ'ס ברודער, ס'אלץ בחזקת נואפים, לאז נישט דיינע קינדער גיין אויף די פרעמיסעס, און אז ס'דא א שטיף טאטע אינוואלווד אין א גאנצע מעשה זאל די קעמפ פרעגן אינסטראקשענס ביי די עלטערן און זאלן באקומען א צעטל פון קאורט וואס זיי מעגן און וואס זיי טארן נישט ווען ס'איז דא וויזיטעישן רייטס מיט אלע אנדערע זאכן. דאונט געט אינוואלווד ווייל עווענטשעלי וועט עטס באצאלן א פרייז. ס'ווינדערט מיך אזאלכע קלוגע מענטשן ווי סאטמאר לייגן זיך אריין מיט יעדן נואף אין בעט אריין מיט יעדן שייגעץ האבן זיי צו טון דו נאר דו לעב א קלין קאמיונען לייף און האב א קלין קאמיונעטי זיי שרייבן אז מ'זאגט תהלים די קינדער אז ס'זאל נישט געשעהן קיין אומגליקן, ס'איז זייער א גוטע זאך, מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן, אבער כ'וויל ענק עפעס זאגן, די ערשטע זאך פאר דעם תהלים איז אז מ'זאל רעדן מיט די קינדער און מ'זאל זיי אלעס מסביר זיין, דער תהלים וועט נאר העלפן, דאס קינד איז אימיונד אז מ'האט גערעדט מיט אים, ווען נישט קענט עטס גיין צום סקולענער רבי'ן, ער וועט ענק זאגן וועלכס קאפיטל צו זאגן אז דער חזיר זאל נישט סטרייקן, ס'איז לצים, ס'איז נאר אויף אזויפיל גוט אז מ'זאגט תהלים, אזוי מ'ווייזט די קינדער אז מ'דאווענט און מ'בעט דעם אייבערשטן און אז ער זאל צוזאמסייכלן און רעדן מיטן קינד אפן, וועט טאקע דער אייבערשטער העלפן אי"ה אז ס'וועט גארנישט געשעהן קיין שלעכטס. ס'איז געווען דינסטאג די וואלן פאר איין סיי דא אין ווילימסבורג און סיי אין מאנרא פאר די גרעסטע מנוולים מיט מנוולות רחמנא לצלן קודם יעדער הייסט מ'זאל גיין וואוטן ס'איז אזא שאנדע און נאכדעם ס'איז געווען אסאך פאלשע וואוטס אויכעט מ'האט געשיקט בחורים פון קווינס און פון אנדערע פלעצער הער איך אז זאלן וואוטן פיין, אויב עטס מיינטס אז דער אייבישטער וועט אסאך ליידן און א לאנגע צייט ליידן פון ענק זאג איך ענק אז נישט, ס'איז שוין כלו כל הקיצין מיט די אלע שייגעץ שטיק אויך. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן א פרייליכן שבת, כל טוב.